א גוטן ערב שבת קודש, פרשת כי תשא, ס'איז אויכעט פרשת פרו. פארוואך האב איך שוין געמאכט א שיעור פון באלד צוויי שעה, איך וויל נאר צולייגן אביסל פון אנפאנג וואס דאס איז זייער וויכטיג, די ערשטע זאך וויל איך אז דער עולם זאל וויסן, אונז האמיר געטון אסאך זייער שלעכטע זאכן, מיט דעם וואס אונז האמיר געלאזט טשיילד אביוז, און מיט דעם וואס אונז זעמיר געווארן גוט מיטן מעיאר און מיטן גאווערנער, למשל דער גאווערנער זעהט שוין היינט אז פון די אידישע וואוטס האט ער גארנישט, האט זיך גענומען לעצטענס צו די פארטא ריקענס ווייל זיי זענען די וואס זענען די מעדזשאריטי, דער פרעזידענט אין אמעריקע האט אויך נאר געווינען וועגן די סינגעל ווימען, די מיינאריטי פיפעל. ווען מען קעטערט צו די הויעכע מענטשן, אה, איט דאזענט גאו עני פלעיס, מען הייבט אן מיט די נידריגע מענטשן, מיט די סעקאנד קלעס, און מיט די מענטשן וואס זיי מאכן נישט קיין פרנסה פון דאס צו קריגן די וואוטס. סאו יעצט איז געגאנגען קואמא, און ער האט זיך ארומגעשלאגן קעגן די גאן לאו, ער האט געטענה'ט מען מעג יא האבן גאנס, געפאלן זיינע רעיטס פון סעווענטי ניין ביז כמעט פיפטי פראצענט. סאו דארף ער יעצט האבן די פארטאריקעס פון די אידן מאכט ער נישט אזויפיל פערסענטידזש און דאס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין. סאו מ'האט אריינגעלייגט פאליטישאנס יעדער פאר זיינע נארישע אינטערעסן. געווען דא אן אלטער איד קאשויער רב ס'איז געווען דא ר' אביגדור מילער זיי האבן געשריגן לייגטס נישט אריין פאליטישאנס מיט די געי לא. ווייל דאס גייט ענק נאר אונטערברענגען סוף כל סוף, און יעדער האט געטוהן די אלע נארישקייטן, און היינט האמער א מעסד אפ קאמיוניטי, יעצט לאמיר צוצולייגן וואס דא איז געשעהן, אונז האמער פינף פראצענט רבנים צו צען פראצענט און פינף פראצענט חזירים, בקיצור אונז האמער אריינגעלייגט דא פאליטישאנס מען זאל קענען בעקן די חזירים, פיין האסט געבעקט די חזירים ס'ממש א מחיה. און ווי גייסטו יעצט אנקומען? האסט געבעקט אלע חזירים, וועיר יו גאנא העד אן נאו? יעצט שטעל דיר פאר, כ'האב אייך שוין געזאגט, די פעדערל גאווערמענט איז געקומען צו טשארלס היינס אפיס און זיי האבן ארויסגעשלעפט דארטן פיילס פון דעם קעיס וואס מ'האט איינגעזעצט ביי פאללאקס, רייט. יעצט, מיר האט איינער געזאגט אז איינער פון די פאללאק ברידערס פון מאנסי האט אים געזאגט ער איז נישט געגאנגען קיינמאהל צו וואטשן דעם טרייעל פון זיין ברידער פונעם געהארגעטן ברידער ווייל ער האט געוואוסט אז דער איז נישט דער מערדער. סאו יעדער ווייסט אז ס'איז נישט דער מערדער און למעשה דרייט זיך א מערדער אין די גאס און ס'איז א שרעק. און שטעל דיר פאר ווען איינער זאל זאגן אז מען הרג'עט א איד טוט מען יענעם גארנישט, וועט יעדער ברוגז ווערן, ס'איז דאך אן אנטיסעמיטישע דעות, וואס הייסט ווייל איך בין א איד מעג מען מיך הרג'ען, מיין בלוט איז הפקר, בעיסיקלי דא וואס מען האט דא געטון איז מען האט געהארגעט א איד און דער מערדער דרייט זיך אין די גאס מען טוט אים גארנישט. ס'איז ממש א שאנדע, איך פארשטיי נישט, די פאלאקס זענען פארמעגליכע מענטשן, זענען נישט קיין ארעמע מענטשן ווי אזוי האבן זיי דאס צוגעלאזט יעצט? די גאווערמענט איז פיינלי סטארטעד טו קרעק דאון ווייל די צייטונגען האבן אנגעהויבן צו שרייבן ס'האט אנגעהויבן צו ווערן פאבליק אינפארמעישן און דער וואס איז ארויסגעקומען סוט יעצט פאר הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער און די פעדערל גאווערמענט האט געזאגט ער קען זיי סוען און זיי האבן אהערגענומען טשארלס היינס וואס דא איז געשעהן? זיי האבן נישט הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער אוועקצוגעבן פאר גארנישט. זענען זיי געוואויר געווארן אז ס'איז איין קאראפטעד אפיס. האט טשארלס היינס אראפגעלייגט זיין פיס, ער האט געזאגט ביז נאך סעפטעמבער די פריימעריס קען ער נישט קומען פאר א דזשאדזש און פאר א דזשורי. סאו ווער האט אריינגעשטעלט טשארלס היינס? אפאר חברה וואס האבן געוואלט אז די חזירים זאלן קענען גיין פריי. סאו האסטו נישט נאר חזירים פריי, נאר יעדער מערדער וואס הרג'עט א איד גייט פריי. חזקאל שאמעס'ס פרשה איז די זעלבע זאך, דער מערדער איז קיינמאל נישט געווען דער מערדער, מען קוקט יעצט נאך, די גאווערמענט קוקט דאס אויך יעצט נאך, און למעשה וואס געשעהט דא בעיסיקלי? ס'געשעהט אז יעדער מערדער וואס ער מערדערט א איד גייט פריי! דאס האסטו געוואלט? נאך זיין א סיטיזען אזויפיל יארן האסטו געוואלט אז מ'וועט הרג'נען א איד זאלסטו זיין אזא קוואליטי סעקאנד קלעס אדער טוירד קלעס וואס קיינער נעמט זיך נישט אן פאר דיר? און פארוואס האסטו דאס געטון? ווייל דו האסט געהאט א פראבלעם מיט די חזירים. סאו זעט עטס וואס די חזירים האבן ענק אנגעטון. לאמיר גיין צו שטאט צעלייגן די זאך. ברוך מרדכי איז א ספק חזיר. יא, ס'איז נאר דא איין וויטנעס און יענער איז אויף דראגס. איך קען די אלע פורים תורות קען איך. סאו ברוך מרדכי איז אקעי, יא? אבער דאס איז זיכער אז דער מערדער וואס האט געהארגעט דעם פאלאק איז אין די גאס. עס איז נישט קיין ספק, ס'איז א וודאי. די גאווערמענט האט נאך נישט גענומען די עפערט מברר זיין ווער דאס איז ביקאוז דעי קאדנט קעיר לעס ווייל פארן איד אז מ'וועט ברענגען עניטינג וועט ער זיין צופרידן ווייל טשארלס היינס האט א טענה ווען דו האסט געוואלט איך זאל דעליווערן א מענטש ביטווין טען אווערס כדי די קאמיוניטי זאל זיין רואיג האב איך דיר אים דעליווערט וואס איז א חילוק צו ס'איז דער אמת צו נישט הו נאוס די טרוט און די זעלבע ווען דו האסט געוואלט איך זאל פריי לאזן דיינע חזירים אין די גאס העי דער זעלבער מערדער. נאר דאס איז עס, מ'האמער אויסגענוצט אלע קאנעקשאנס, און מ'האמער זיך גוט באגראבן מיט דעם. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. סאו יעצט שארלס היינס האט דאס אפגעשטופט, ער האט מסתמא אפגעשטופט ברוך מרדכי'ס קעיס ווי ער האט געטון שלא בצדק אויך. און נאך אפאר קעיסעס וואס ער ווייסט ער טאר ס'טאר נישט ארויסקומען. און וואס וואס וואס האמער אונז געהאט פון דעם אלעם? אז עס דרייען זיך מערדערס אין די גאס. לאמיר גיין צו שטאט. אייזיק לעפקאוויטש כבודו במקומו מונח טאקע א גרויסער מיליאנער. ער איז א מערדער. אז משה איז געבליבן לעבן דאס איז א ה י דאס איז א נס פון הימל געווען. ער האט אים איבערגעטרעטן אויף אים אריינגעפארן אין אים. סאו עט די ענד אוו די דעי דרייט ער זיך א מערדער אין די גאס. וואס איז פארוואס האמער דעם געוואלדיגן בענעפיט אז אונז קעמער האבן מערדערס אין די גאס? פאר איין טעם. ווייל אונז האמער געוואלט האבן חזירים אויך אין די גאס. משה פרידמאן האט געוואלט טשארלס היינס זאל זיין בעל הבית אז ער זאל קענען באפרייען זיין נעפיו. און במילא צאל מיר אונז א פרייז יעצט אז ס'דרייען זיך מערדערס אין די גאס. אייזיק לעפקאוויטש איז א מערדער וואס טאר זיך נישט דרייען אין די גאס. און די זעלבע איז מיט חזקאל שמש'נס מערדער. מ'האט געהארגעט נאך א איד און דער מערדער דרייט זיך אין די גאס, סאו העי, פארוואס זאל מען נישט הארגענען אידן, וואטס די פראבלעם? דער מערדער העט זיך דרייען אין די גאס, כאפט מען אן אנדערן און מ'עט איהם און מ'עט מאכן. און דאס וויל איך עטס זאלטס אנהייבן צו פארשטיין, רבותי אונז זעמיר זייער זייער נישט אין דער ארדענונג, און איף ווי נאט גענע סטרעיטן אוט אווער סעלווס. האמער אונז א סיריעס סיריעס פראבלעם, ווי העוו טו סטרעטען אוט אווער סעלווס, אונז מוז מיר נעמען פאליטישענס וואס זיי קוקן פאר די גוד ביאינג פאר די קאמיוניטי, און נישט פאר די גוד ביאינג אוו פינף אדער צען פראצענט חזירים מיט רבנים. און דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, זיי ווילן מאכן אלע מיני השתדלות'ער,

סרול האגער איז נישט בארעכטיגט אויף צו הארגענען א קאמיוניטי. אונז האבן זיך נישט געפלאגט צו ברענגען קינדער אויף די וועלט און זיי אויפכאווען אז סרול האגער זאל האבן מיעט פאר פרי און אלע זיינע באדי באדיס זאלן האבן מיעט פאר פרי. און די זעלבע איז די מעשה מיט דעם האראוויץ, אברהם יענקל האראוויץ. און יעצט האב איך געוואלט זאגן אז ברוך השם אז מ'רעדט צום עולם הערט דער עולם פורים איז געווען ברוך השם. א סוקסעס? איינער פון די שומרים האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ניינטי פראצענט פון די אלע טעלעפאנס ביזנעס פון די זאכן עקזיסטירן שוין נישט היינט ווייל מענטשן ווייסן זיך צו האלטן הענט ביי זיך ער זאגט ממש ניינטי פראצענט יעצט פורים איז אויך געווען זייער פיין ברוך השם ס'איז געווען אינצידענטס דא און דארט איים נאט גאנא סעי באט אויף רוב פון די ווענס זענען געווען א משגיח. און די בחורים האבן זיך געוואטשט זאלן נישט שיכור ווערן, ס'איז געווען צוגעשטעלט אזוי ווי עס דארף צו זיין, אז מען וועט רעדן מיט די קינדער און מען וועט זיי אויפכאווען אויפן ריכטיגן וועג, אויף א נארמאלן וועג, דעמאלטס וועלן זיי פאלגן. און ס'וועט נישט אויסזען אזוי ווי די האלאקאוסט וואס איז געווען די לעצטע צוויי צו דריי דזשענערעישאנס, האט אפגעהארגעט אלע אונזערע קינדער, דאס מוז זיך אויפהערן. א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא. יעצט אין אמת'ן וואלט געדארפט קודם זיין פרשת החודש און נאכדעם פרשת פרה, ווייל אז דו ווייסט ווען ס'איז ראש חודש ווייסט מען ווען ס'וועט זיין אם ירצה השם די פסח דארף מען זיך מטהר זיין. זאגט אבער דער ירושלמי אז דער אייבישטער קוקט ארויס אויף טהרתן של ישראל האט ער עס געשטעלט פריער. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן א זאך וואס כ'האב שוין אמאל ענק געזאגט. איך וויל ענק דערציילן א מעשה, און כ'וויל ענק זאגן וואס דאס איז פרה פרה אדומה אדומה תמימה, האט די רבי אין חדר געזאגט ויקחו מען זאל נעמען אליך צו דיר פרה אדומה א רויטע קי, תמימה גאנץ, די רבי אליין האט נישט געוואוסט וואס די טייטש איז, ס'איז פרה א קי אדומה תמימה אינגאנצן רויט, ס'טאר נישט האבן שני שערות שחורות. כ'האב ענק שוין פארציילט א מעשה, כ'וויל עס נאכאמאל פארציילן, איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ אין בני ברק, איז געקומען א בחור פון אמעריקע, ס'איז געווען דער זומער זמן, ס'האט זיך אנגעהויבן אין אייר, און ער זאגט מיר, רבי נחום, איך וויל דיך פרעגן א פרייוועט שאלה. זאג איך אים, פיין, קום, לאמיר ארויסגיין, ווילסט דאך נישט קיינער זאל הערן. מיר זעמיר ארויסגעגאנגען דארטן אין די בעק פון בית מדרש, און ער זאגט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, קענסט מיר אפשר זאגן וואו ס'איז דא דא א וואסער וואס עס הייסט תל ברוך וואו מ'גייט שווימען זומער? זאג איך אים, אהובי ידידי, איך וויל דיר עפעס זאגן, ביסט אינגאנצן דא צוויי וואכן, כאפסט נישט אז דו ביסט געקומען אין א חסידישע ישיבה, ס'איז וויזשניצער ישיבה, דאס איז דירעקט געמאכט נאר פאר חסידישע בחורים, און דא, א בחור אז ער גייט צום ים, פליעט ער פון דא, איך מיין, דאס איז נישט געמאכט פאר דעם, דאס איז בחורים וואס האבן אביסל העכער השגות ווי צו גיין אין תל ברוך שווימען. זאגט ער מיר, לאמיר דיר עפעס פארציילן, איך וויל רעדן מיט דיר. באמת, איך וויל נישט גיין שווימען. פרעג איך, נאר צו וואס דארפסטו גיין אויף תל ברוך ביים ים? זאגט ער, איך וויל מיך דערטרענקען. זאג איך אים, וואס איז געשען? וואס איז דיר נמאס געווארן דאס לעבן? איך מיין, פארוואס ביסטו געקומען אויף ארץ ישראל? דערצייל מיר, וואטס גאוינג אן? אפשר דארפסטו א גוטן סייקייטריסט? זאגט ער מיר אזוי, הער מיך אויס, איך בין א רויטער, דער אייבערשטער האט מיר באשאפן רויטע פאות, און כ'וועל מסתמא האבן א רויטע בארד, און איך האב געהאט א ניקנעים אין חדר וואס דאס האט געהייסן די רויטע קי, א פרה אדומה. כ'האב געליטן זייער אסאך יארן, כ'האב מיך אויסגערעדט פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, און זיי האבן אייביג געזאגט, הער אויס, עלטער ווערן אוועקפארן אין א ישיבה, דארט איז דא מער ערנסטערע בחורים, עס איז נישט קיין חדר, און מען וועט דיך, ווי מען זאגט, נישט רודף'ן מער. מיין ווינטש איז געווען צו פארן אין א ישיבה, און אזוי ווי מיין טאטע איז א וויזשניצער חסיד, האב איך געוואלט דווקא פארן אין וויזשניצער ישיבה. מען האט מיר געזאגט אז אין ארץ ישראל זענען די בחורים אזוי פיין איינער צום צווייטן, עס איז ממש א נחת, און אויך האב איך געהאט הנאה פון לעבן. כ'וועל כאטש אמאל ווערן, ווי מען זאגט, איי וואנט בי פוט דאון אלל די טיים. ווען ס'איז א קאלער וואס השם געיוו איט טו מי, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן, איך קען גארנישט טון עניוועי צו דעם. עניוועי, איך בין געקומען יעצט אויף ארץ ישראל, דער ערשטער שלום עליכם אין די ישיבה איז געווען, אה, וואס מאכסטו דו רויטער? מענטשן קענען מיך נישט, אבער מיין פארב זעען זיי אלע. בין איך זייער דיפרעסט, און כ'האב מיך מיישב געווען, איך וויל מאכן אן ענדע צו מיין לעבן. זאג איך אים, הער מיך אויס, לאמיך דיר עפעס זאגן, יו טעיקינג איט טו הארד און טו סיריעס. געב מיר א טשענס איך וויל רעדן מיט די בחורים, זאגט ער אקעי, ס'איז געקומען לאנטש, זאג איך פאר די בחורים רבותי ס'איז דא א בחור וואס מ'האט אים יעצט דייעגנאוזט מיט קענסער און ער האלט ביים שטארבן, ער מוז האבן אַכציק מנות בלוט, פארשענס בלוט, ס'איז דא בחורים וואס זיי קענען נישט געבן. וועגן געוויסע אנדערע זאכן, על כל פנים, ס'דא מענטשן וואס מוזן געבן צוויי מנות, צוויי פארשענס, און איך בעט מ'זאל שוין מאכן א רשימה און א ליסטע. ס'האט נישט געדוירט פֿופֿצן מינוט, ס'איז געווען אַכציק מנות בלוט. זאג איך פאר די חברה, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, קיינער האט מיך נישט געפרעגט ווער דער בחור איז, קיינער האט מיך נישט געפרעגט אפשר קען איך דעם בחור, אלע געגאנגען מיט מסירת נפש און געגעבן בלוט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, יעצט וויל איך ענק פרעגן א שאלה, רבותי, פארוואס טוט עטץ דאס? ווייל עטץ ווילט אז דער בחור זאל נישט שטארבן, ער זאל בלייבן ביי לעבן. זאג איך ס'איז געקומען א בחור פון אמעריקע וואס האט אלע יארן געליטן מ'האט אים גערופן א ניקנעים רויטער און ער קען עס נישט מער אויסהאלטן מ'האט אים געזאגט אז דא אין די ישיבה העט זיין בעסער דערווייל מיטן ערשטן שלום עליכם האט אים יעדער שוין דערקענט אז ער איז דער רויטער. ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס איז געווען זייער קארג זי האט פארקויפט אויפן מארק עפל האט זי פארקויפט פארפוילטע עפל ווייל זי האט עס געקויפט ביליג. און קיינער האט עס נישט געקויפט. בקיצור זי איז געגאנגען צום רעבן מזכיר זיין, דאס איז געווען אין שטאט קאדרינצא, זי איז געגאנגען מסביר און מזכיר זיין זיך פארן רעבן, איז זי געפארן אין אן אנדערע שטאט דארט פארקויפט, און מענטשן גייען דורך פרעגט מען אוי דאס איז דאך די פארפוילטע עפל, פרעגט זי יענעם זאג מיר איר קומט אויך פון קאדרינצא? וויאזוי ווייסט איר אז איך פארקויף פארפוילטע עפל? ס'נעמט נישט לאנג צו וויסן. זאג איך דער בחור מ'האט אים קאטעגאריזירט אז ער איז א רויטער און יעדער האט שוין געוויסט ער איז א רויטער כאטשיג עטס קענטס אים נישט ביי נאמען. זאג איך אים, עטס ווילטס געבן פאר א בחור ס'זאל נישט שטארבן פון קענסער? עטס א בחור האלט זיך באנעמען דאס לעבן, ער פילט ער איז אוט אוו פלעיס. איך בעט קיינער זאל אים מער נישט רופן ביי דעם נאמען. מ'וועט אים קיינמאל נישט אזוי רופן, מען האט אים קיינמאל נישט אזוי גערופן, האב איך שוין חתונה געהאט און ער איז שוין היינט א זיידע. ער איז מסתם א יאר יונגער פון מיר, ער האט שוין אייניקלעך, ער גייט שוין באלד חתונה מאכן אייניקלעך. זאג איך אייביג, שעל אויל קאמפאני האט אזא שעל, איר זעהט? ס'זעהט אזוי א סי שעל. וואס איז דער סי שעל? איך האב געליינט אמאל אין א בוק ער האט געשריבן ער איז געווען אזוי ארעם ער האט געשלאפן גאנצע וואכן אויפן ביעטש נישט געהאט ווי צו שלאפן ער איז געווען דאון סאוט סזאל נישט זיין קאלט ווינטער און געשלאפן אויפן ביעטש און א גאנצע נאכט האט זיך געדרייט דער קאפ אויף א סי שעל ארויף און אראפ שפעטער ווען ער איז געווארן דער גרויסער ביליאנער שעל אויל קאמפעני אז אלס א ריזעמבלענס האט ער דאס ארויף געלייגט די זעלבע אויכעט דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די פרה אדומה דאס איז א ריזעמבלענס. אז קיין מענטש זאלסטו נישט רופן פרה אדומה תמימה, מען דארף אנהייבן צו ארבעטן אביסל בין אדם לחבירו, דאס איז א חלק פון עבודת השם וואס ליידער האט מען ביי אונז נישט געלערנט קיינמאל, מען דארף אפגעבן כבוד פאר יעדן, אוודאי נישט פאר קיין פעדעפיילס, נאו וועי, און נישט די וואס זיי בעקן די פעדעפיילס, אבער סתם אזוי דארף מען טון צו ווי מען זאגט צו די זאך, יעדן ארויסהעלפן, בין אדם לחבירו. און מען טאר נישט רופן יענעם קיין ניקנעים, דו פארשטייסט אז ס'באדערט אים ווען דו זאגסט רויטער, ווייל אויב נישט וואלסטו אים נישט גערופן רויטער. ווען איינער האט א שווארצע בארד שרייסט אים נישט נאך שווארצער, ווען איינער האט א בלאנדע בארד שרייסט אים נישט נאך בלאנדער, סאו אבוויעסלי טוסטו מיט דעם א גרויס פארברעך, און דאס מוז זיך אויפהערן. און יעצט נאך א זאך, בין אדם לחבירו האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט, וויאזוי זאל מען האבן בין אדם לחבירו, געקומען א מנהל מיילעך שפיצער א רשע, און האט אנגעפראסקעט א קינד. יעצט, איך האב גראד אנגעקאלט די עי סי עס און כ'האב זיי מודיע געווען ווייל כ'האב מורא זיין חטא איז געווען, כ'האב גערעדט צו איינער פון די נאנטע דארטן, ער האט אראפגעריסן פון טוילעט טיר. כ'האב מורא אז מ'האט אים מאלעסטעט, און כ'האב מורא גאר אז מיילעך איז א מאלעסטער, איך בין נאכנישט זיכער אז ער איז נישט, ווייל היינט גלייב איך שוין אויף יעדן. א רוצח זאגט יעדער אז ער איז, נאר ס'קען זיין אז א טשיילד מאלעסטער אויכעט, ווי דאונט קנאו עניטינג ענימאר. מ'האט יעצט איינגעזעצט אין ירושלים.

זעה נישט אפילו קיין תאווה דערין. גייט דער מיילעך און ער פראסקעט אן דאס יונגל. איך האלט אז טאמער האט אים נישט מיילעך מאלעסטעט איז ער אין דעם טוילעט געווארן מאלעסטעט אדער דורך א חבר אדער דורך א עלטער יונגל פון דעם חדר אדער דורך א מלמד אדער דורכן גוי וואס ער קערט דארט. ס'איז זייער נישט פארשטענדליך אז א קינד זאל אפרייסן פון א טוילעט זאכן ווען הי וואזענט מאלעסטעד דער, די ענגער הי גיווס אוט. האסט געזען אמאל דער טאטע גיבט א פאטש פארן קינד, דאס קינד זיצט אויף די פלאר, קודם שטויסט ער אן די וואנט, די וואנט האט דאך דיך נישט געשלאגן, דעטס די וועי דעי גיוו אוט די ענגער. עניוועי, ער האלט מען אים אן ווייטער, ער איז מנהל. יעצט כ'האב שוין מסביר געווען איינמאל און כ'וויל עס נאכאמאל מסביר זיין. אונז האמער באמת קיינמאל נישט געווארענט אז מ'טאר נישט זיין קיין פעדעפייל. איז במילא איז עס א שטיקל פראבלעם ווייל יעדער טענה'ט, ליסן דו האסט אונז קיינמאל נישט געזאגט אז מ'טאר נישט זיין, אונז ס'עט זיין א פראבלעם. אים נישט איינזעצן גראדע האב איך יא געזאגט נאר ס'גוט אויף אן עקסקיוז. פיין, הער איך וואס דו זאגסט. וויל איך דיר זאגן איך טו תשובה. איך וויל דיר זאגן אז ס'איז נאך דא היינט א פלאץ ווי יעדער פעדעפייל האט פלאץ און מ'עט אים גארנישט טון רעלעטיוולי ספיקינג. מ'זאל נישט איינזעצן אויף צוואנציג און דרייסיג און פופציג און הונדערט יאר. ס'איז א נייע סדרה דארט איז דא א דיסטריקט אטוירני וואס ער הייסט זאגבי.

שטאטס ער זאל דאס טון איז ער נאך געווארן א העלד און מ'האט נאך געסטראשעט די מאמע זאל נישט קאאפערירן, די מאמע זאגט זי קען נישט קאאפערירן, ס'איז געווען אויף אלע טעלעוויזשענס היינט, די מאמע זאגט זי קען נישט קאאפערירן פארוואס ווייל זאגן זאגט זי נישט פארוואס אבער אונז ווייס מיר אדער מ'האט זי באצאלט געלט אדער מ'האט זי געסטראשעט סאו אונז וויל מיר יעצט ארבעטן אז דאס זאל אריינקומען די טשיילד אביוז אין דעם קעיס און צונעמען די קינדער פון איר, סאו האמיר יעצט א פאל ווי א טאטע האט גערעיפט דריי קינדער, בקיצור דאס ווייב וויל אים נישט פארלירן דעם מאן, ווייל ער איז א גוטער בעל פרנסה און אזוי זי'עט מוזן גיין ווערן א שפחה כנענית ערגעץ האט זי געזאגט זי איז מסכים צו וואוינען מיטן אבער זי וועט אכטונג געבן אז ער קען נישט בלייבן מיט די קינדער אליין און די עי סי עס האט געזאגט נאו וועי איך נעם צו אלע קינדער מוז זי אויפגעבן די קינדער זיי מוזן זיך גט'ן. די זעלבע דא אויכעט ליסן דערס טו ריזענס פארוואס זי קומט נישט פאראויס אדער האט זי טרעטס אדער האט מען זי געגעבן געלט ענד באוט אוו דעם אר איליגעל. און מ'ארבעט מיר יעצט אויף דעם, דאס מוז זיך אויפהערן. אין ברוקלין איז עס שוין אביסל אנדערש געווארן, נאר דער די עי, דער זאגבי, כאפט נאכנישט וואס דא גייט פאר. ער מיינט נאך ער'ט טון וואס ער וויל, און דארט איז דא א לויער וואס האט מיט אים א דיעל, ער איז אמאל געווען די די עי, מען האט אים ארויסגעווארפן, מען האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ער איז א פעדעפייל, און אונז זעמיר נישט מחויב פון די אלע מענטשן צו ליידן, ס'איז כלל ישראל. סא גייט יעצט א יונגערמאן און ס'ווארפט ארום פאשקווילן שבת מיילעך איז א שייגעץ און ער אהער און אהין און און צו אויפהערן צו געבן געלט און יענער שיקט מיר עס אריין איך זאל עס ארויפלייגן אויף מיין בלאג זאג איך אים דו טיפש דו דו ווילסט שרייבן קארעקט אידיש שרייב אזוי מיילעך מאלעסטע ווייטער קינדער מיילעך שלאג ווייטער קינדער דו ביסט געדעקט הונדערט פראצענט זאגבי איז אריינגעקומען ווייל די חיים שיע מיט ישראל האגער המצרי האבן אים אריינגעשטעלט, און ממילא זאגט ער וואס צו טוהן, ביז די fbi וועט מאכן א קרעקדאון, דאונט ווארי. באט עט די ענד אוו די דעי, ביז ווילאנג דאס האלט אן, זאג איך מיילעך ביזט פריי צו טוהן ווייטער וואס דו ווילסט, פארקערט גיי הרג'ן נאך פופצן קינדער צו ווייזן אז איך בין באלעבאס. יעצט איך זאג נישט דו זאלסט עס טון, וועסט גיין אין דזשעיל, וואטש און צי דו מ'עט דיך נאך אויפפיקן, נאר וואס איך זאג וויאזוי ס'גייט, כ'האב געזאגט דעם אינגערמאן, דו שרייבסט א צעטל גייסט נישט געבן געלט, דו וועסט געבן געלט און דו וועסט געבן נאך געלט ויתן ויחזור ויתן וועסט נאך געבן, וועסט לעקן די פארטיי, ביי דיר איז די פארטיי וויכטיגער ווי דיין זון, ער איז וויכטיגער ווי דער אייבערשטער חס ושלום, און מ'עט דיר געבן אביסל כבוד און א קלאפ אין רוקן, און דער חיים שיען דארטן געווארן א סאטמאר רב מיט א. עה א פוילישן אקצענט, ער'ט געבן א קלאפ אין ריקן און זאגן אי ה מאך געב א פאר טאלער. קאמאן סטאפ די נאנסענס דו וועסט געבן וועסט נישט קענען אפזאגן און דאס וואס מ'האט דיין קינדער געהארגעט וועסטו יענעם מוזן מוחל זיין ביקאוז דו'סט וועלן זיין ווייטער אין סאסייעטי דו'סט נישט וועלן גיין קעגן דעם שטראם. איך ווארף אפילו נישט ארום די צעטלעך, עס מאכט אים נאר שטערקער. ווייל דו ווייסט דו גייסט עס נישט טון. פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאג איך ווייל איך האב דיר געזאגט וואס זאלסט טון, נעמטס צאם צוואנציג טאטעס און גייטס אריין צו חיים שיע'ן און זאגן עד כאן, דעטס איט. מיר נישט אינטערעסאנט צו מ'עט יעצט איינזעצן מיילעכן צו נישט, צו דער זוגיבי וועט אים ריינוואשן צו נישט, זאג זיי טאמער מיילעך איז דארט נעם איך ארויס די קינדער. און לאמיר זעהן צו דו'סט דאס טון. דער רבי פון די ממזריקוס חיים שיע האט אנגעהויבן גראד די ישראל האגער המצרי זאגן נעמסט דא נישט אריין נעם נישט דעם אריין נעמסט עווענטשעלי גייסטו מוזן בלייבן דארט און דו גייסט ליידן און דאס איז דאס קאראפשען אונז האמער אן אינטערנעל האלאקאוסט וואס היטלער האט נעבעך נישט אומגעברענגט. ברענג מיר אונז די רבנים ברענגען היינט אונטער גאנץ ארטאדאקסיע מיט גאנץ אידישקייט. מען לאט נישט קיינעם לעבן, די מענטש איז אינעסענט ער האט גארנישט געטוהן, זיין זון האט געטוהן עפעס אן עוולה שלאגט מען אים אן און מען לאט יענעם נאך זיין מנהל און אינעם בריוו שטייט אז ער איז א רשע א רוצח ער'ט געהארגעט הונדערטער קינדער נישט אויף טויט באט איטס הי מעסד עם אפ. און דו מיינסט אז דאס קינד גייט נאכאמאל לערנען תורה? ער וועט פיינט האבן חלילה תורה מיט א פעשן, מען האט אים פאר תורה געשלאגן פאר גארנישט הי פילס? און מען האט אים טאקע געשלאגן פאר גארנישט ביקאוז מה נפשך? איף הי העד עי ריזען פאר איט דארף ער ארויסגעבן די ריזען און מען דארף נעמען קער. אויב ער האט טאקע נישט געהאט קיין ריזען איז ער מענטלי דיסטורבד דארף מען אים שיקן צו אן א סקול ווי מען האלט מענטלי דיסטורבד טשילדרען דארט איז נישט זיין פלאץ אבער די שלאגן איז נישט קיין רעמעדי ס'איז נישט קיין רפואה. און דאס איז וואס דא גייט פאר. אלעס גייט מיט רציחה. און די קינדער וואקסן אויף מיט רציחה. כ'וויל ענק פארציילן וואס איז געווען. איך האב געדארפט ארויספארן אויף מאנסי. איז די טוועלוו פארטי פייוו איז געקומען פול. בין אדם לחבירו האט ער דאך נישט קיין שום געפיל. און ער ווייזט ער איז פול און ער פארט גראד ווייטער ביים צווייטן סטאפ. כ'מיין די גאווערמענט צאלט גרויס געלט פאר די אלע טרענספארטעישאן ס'זאל זיין פאר די קליינע שטעט אוט אוו טאון. דער'ס נאו ריזען פארוואס ער קען דאס טוהן. סאו בערך א שעה צו א שעה און א פערטל שפעטער איז געקומען א צווייטער באס, כ'האב מיך ארויפגעזעצט ביים ערשטן סטאפ, איך פאר ארויס, צווייטן סטאפ קומען ארויף בחורים, אינמיטן וועג קומען זיי ארויף ביים צווייטן סטאפ, און אינמיטן וועג האבן זיי זיך גענומען מאכן פרייליך, און שרייען פוי נחום ראזענבערג, ימח שמו, ס'איז געווען לעבעדיג, יא, ביז איין בחור. איז צוגעקומען און ער זאגט לאמיר ארויפציען די מחיצה אויף אים און יעדער עט שלאגן מ'עט נישט וויסן ווער ס'האט ארויפגעצויגן און ווער ס'האט געשלאגן. נו, דעמאלטס האב איך דאך געזען אז ס'טויג נישט ווייל ס'איז דאך א באנדע רוצחים. דער סיגוטער, דער ברך משה, פלעגט זאגן אזוי, מען זאל נעמען און מען זאל אנשלאגן די אלע ווערעמיגע פלוימען. האט אים איינער געזאגט א יועץ זיינער ביסט א משוגענער? די חברה ווילן דיך שלאגן. זיי ווארטן דו זאלסט געבן דעם רשות, איינמאל דו האסט געבן רשות עלן זיי דיך אויך שלאגן, און אזוי טאקע געשען, מען האט איהם ארויסגעווארפן ווי א הונט, זיינע קינדער האבן אומגעברענגט סאטמאר ווי די הינט, און דאס איז דאס, מען האט אויסגעלערנט שלאגן, שלאגן. פון זענטא האט דער פויער עס מיטגעברענגט, עניוועי, האט מען אויסגעלערנט די חברה צו שלאגן, נו, אז דו שלאגסט, דא טריי איך צו פראטעקטן קינדער מיט טינעידזשערס, און דא על איך אים גיין שלאגן, ס'איז דאך די גרעסטע פארברעך. יעצט, זיי האבן נישט געכאפט אז זיי זענען אויף א פאבליק באס, ווייל דאס איז נוסח סאטמאר. נוסח סאטמאר איז געווען, איך האב מיט דיר גארנישט, איך בין אריינגעקומען אויף ווילימסבורג, יעדער מוז זיך בייגן דעם קאפ. יעצט פארן רעבן האט זיך יעדער געוואלט בייגן דעם קאפ. דא איז געווען גדולים און צדיקים, דא איז געווען רבי יונתן שטייף זכרונו לברכה און נאך גדולים וצדיקים, וואס יעדער האט זיך געוואלט בייגן פארן רעבן דעם קאפ ווייל מ'האט געוואוסט דער רבי איז אן איש קדוש מאוד, רבי יונתן שטייף איז אמאל געזעסן ביים טיש פרייטאג צונאכטס און דער רבי האט גערוקט מיט די פיש, ר' אהרן זאל זיין געזונט און שטארק און זאל דערלעבן משיח, ער טוט אויך די זעלבע, ער מאכט מיט די פיש אזוי ווי דער פעטער, ער רעדט זיך איין אז ער איז דער פעטער. עניוועי, האט זיך אנגערופן רבי יונתן שטייף צום רעבן אינמיטן עפעס א ווארט, עפעס א מלאכה פון שבת, כ'געדענק נישט וואס ס'איז געווען, האט די רבי געזאגט איך ווייס איך ווייס ווייל די רבי האט געהאט יחודים און ער האט גערוקט די פיש אין די פיש ליגן דאך נשמות פון צדיקים נישט פשוטע מענטשן עניוועי די אלע זאכן יעצט נישט וויכטיג די די מענטשן זענען שוין נישט דא אבער פארן רעבן האט זיך יעדער געבויגן דעם קאפ נאר וואס פארן רעבנס שקצים האט מען זיך אויך געמוזט בייגן דעם קאפ און דאס האבן מיר אונז צושטאנד היינט וויל מען דאס נישט אננעמען דעמאלטס האט מען יעדן אריין געשלעפט צום רעבן און מען האט געמאכט פון אים אש און פארעך און היינט האסטו נישט צו וועם צו שלעפן. איז געווארן א שלעגעריי ביזנעס, מען גייט שלאגן יענעם. אונז האמיר שוין לאנג דעקלארירט, אונז וויל מער נישט וויסן גארנישט וואס די שקצים ווילן פארקויפן אין דעם רבינ'ס נאמען, נישט צו מען מעג טראגן מיט אן עירוב, צו מען טאר נישט טראגן מיט אן עירוב, גארנישט! אונז, וואס דער רבי האט אונז געלערנט, ווייסמער אונז און ער האט עס פארשריבן אין זיינע ספרים. דאס איבריגע וואס שלמה יענקל האט צוזאמגעשטעלט ספרים פונעם רעבן דאס אלעס אונז גלייב מיר נישט דערין און אונז מוז מען נישט גלייבן האמער אפאר מעשות מקובל אבער די איבריגע וואס ער האט געזעסן ביי עזריאל גליק און האט אים פארקויפט אלע שטותים ער האט געזאגט אמאל זייער א גוט ווארט דער דומ. האט געזאגט עזריאל אונז גלייב מיר דיר אלעס אבער מאך א סטאפ סיין ביז יעצט וואס איך האב פארציילט איז אמת פון יעצט מוז מען זיך שוין גארנישט פארציילן נייעס און ס'איז דא פון לונדון איז דא איינער זייער א חשובער איד. הרב אברהם גראמאן איז אויך געווען זייער נאנט צום רעבן און גערעדט מיטן רעבן שעות ארוכות און דער רבי האט אים געגעבן דעם ויואל משה דורכצוקוקן ער איז א תלמיד חכם געווען א שוחט א וואוילער מענטש זאגט ער אין שלמה יעקב'ס ספרים איז דא אזויפיל ליגנט אז דער לא תשקרו צו דער מלאך השקר קען זיך באהאלטן ווען ער גייט מאכן ספרים. טאקע אויב דער רבי האט אזוי געזאגט און אזוי געזאגט און און שוין און דאס ווערט תורת משה, שטעלט זיך אויף איינער און פארציילט א מעשה, ער האט געוואלט מסביר זיין אז מען טאר נישט טראגן מיטן עירוב האט ער געזאגט אז דער רבי האט אים אמאל געזאגט אז ס'איז א איסור דאורייתא אים צו טראגן אין ברוקלין אום שבת, סא ווי רעדסטו אזאלכע שטותים, וואס הייסט דער רבי האט געלאזט יעדן איד עובר זיין אויף א איסור דאורייתא ווען ס'איז געקומען סוכות אום שבת, וואס דער רבי האט נישט געוויסט אז. איז צו זיצן אין די סוכה נישט דוחה שבת? וועם פארקויפט עטס ענקער רעליגיאן? איז וואס עטס פארקויפטס אין רעבנס נאמען איז אלעס שקר און בלאפס ס'איז געמאכט אז די פארטיי זאל קענען עקזיסטירן. איז למעשה אונז וויל מיר דאס אלעס נישט קויפן, אונז זעמיר געקומען וואוינען אויף ברוקלין, אונז זעמיר בירגער פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע, ס'פרידאם אוו ספיטש, פרידאם אוו רעלידזשען, פרידאם אוו עווריטינג, אונז וויל מיר נישט זיין אונטער די סיקריקין אונטערטעניג. יעצט פארוואס ס'איז אזוי וועל איך ענק זאגן, באמת איז גוט אז מ'לעבט מיט א עול, ס'דא א בית דין, ס'דא רבנים, אזוי געווען אין אלע קליינע שטעט, און אין אלע גרויסע שטעט אינדערהיים, נאר וואס, דארט איז געווען אזוי, אז טאמער דו האסט געהאט אן ערליכן רב, טאמער האסטו געהאט א פארפוילטן רב האט ער אראפגעפירט די גאנצע שטאט אין איין טאג, מ'זאגט דער חתם סופר האט נישט געוואלט אננעמען צו זיין דער אויבערראבינער גאנץ טשעכן ווייל ער האט געזאגט ווער ס'וועט נעמען זיין פלאץ קען זיין ער וועט נישט זיין אזא ערליכער, ער וועט אראפפירן גאנץ טשעכן אין איין טאג. סא דארט איז אבער געווען אן ערליכע רב, און אפילו ווען ס'איז נישט געווען אזא ערליכע רב איז געווען אזא מין זאך א קופה סאו איר אז עטס קוקט אין די גמרא שטייט נאך. אין פוחתין לעני עובר ממקום למקום, ווייניגער פון י"ד סעודות. ווען א איד וואוינט דרייסיג טאג אין א שטאט האט ער א דין ווי איינער וואס וואוינט אין די שטאט און ער איז מחויב צו געבן קמחא דפסחא און אלע צדקות וואס די שטאט פארלאנגט און ער נעמט אויך. ווי האט אונזער רעבעצן געזאגט די אלטע סאטמארע רעבעצן אלטע פייגע איינער איז געקומען זי איז געקומען צו איינעם זי האט געזאגט איך דארף האבן געלט חתונה צו מאכן די רעבעצן פלעגט דאך חתונה מאכן הונדערטער און הונדערטער קינדער זי איז אויכעט א גאון שנשכח, מ'האט אין גאנצן פארגעסן וואס גוטס זי האט געטוהן, ס'איז דא א ספר פון א גאון שנשכח, מ'האט פארגעסן אמאל א גרויסן גאון. עניוועי, פלעגט צוקומען צו א איד, געב מיר פופציג דאלער, הונדערט דאלער, טויזנט דאלער, האט יענער געזאגט איך האב נישט, האט די רעבעצן געזאגט דו האסט נישט? נאו פראבלעם, יעצט זאג מיר וויפיל דו דארפסט און איך וועל דיר געבן, איך אדער איך נעם אדער איך געב, ווען האסט נישט גייט ארויף און אראפ. און די רעבעצין פלעגט געבן און זי פלעגט טיילן ביד רחבה און אזוי געווען אין אלע שטעט מען האט זיך געזארגט פאר יעדן עס איז אליין די אלטע שטאטוטן פון סאטמאר איז דא פון דא אין אמעריקא דער רבי האט געזאגט אז יעדער מלמד אז יעדער מעמבער מוז געבן דריי צענט א וואך צו וויפיל קליין געלט עס נעמט זיך נאך ווערן עפעס געלט און טאמער שטארבט איינער וועט מען פון דעם געבן פאר די אלמנה און מען וועט פון דעם לערנען משניות. דער מענטש האט געזארגט פאר יענעם, איך בין א רב, איך מוז זארגן פאר אלעם פון די שטאט. ממילא האט מען געלעבט אין א טייט ניט קאמיוניטי, מען האט געוואוסט אז מען האט די בענעפיטס, אדער געב איך פאר די קהילה, אדער נעם איך פון די קהילה, די קהילה זארגט זיך פאר מיינע קינדער, די קהילה זארגט זיך פאר שידוכים, די קהילה זארגט זיך אז מען זאל נישט נעמען א שידוך וואס עס טויג נישט, למשל ווי א ממזר צו כדומה, ס'איז געווען רבנים פלעגן דאס פארשרייבן. דער מונקאטשער רב, דער הייליגער מונקאטשער רב פלעגט אין מונקאטש פארשרייבן יעדע אידישע טאכטער וואס איז געגאנגען אין מקווה, מען האט געוויסט פונקטליך מיט וועם מען מעג זיך משדך זיין און מיט וועם נישט, ווייל ס'איז דאך געווען גרויסע שטעט, און ס'געווען מענטשן וואס האבן אביסל געהאלטן אידישקייט און ס'געווען וואס האבן אסאך געהאלטן אידישקייט, ס'געווען וואס האבן אלעס געהאלטן, איז במילא איז עס געווען א קאאפערעטיוו הייסט עס, א פעמילי לייף. עס זענען געקומען דא די סיקריקן, זיי האבן אויסגענוצט דעם פעמילי לייף אז זיי זאלן דיך קענען מעניפולירן, מען קען נישט אריין ברענגען נאר מהדרין טשיז, מען קען נישט אריין ברענגען נאר מים חיים סאדע, מען קען נישט אריין ברענגען נאר דעי פלייש און נאר דעי פיש און נאר דעיס און נאר יענץ, און מען נעמט פאר דעם גרויס געלט, און די זעלבע טוט די עדה החרדית אין ירושלים, זיי געבן הכשר אויף א רעסטאראנט מוז מען אריין נעמען פעפסי ווייל זיי געבן הכשר אויף פעפסי און קאוק געבט הכשר אויף לאנדא, זיי האבן אנגעהויבן צו מאניפולירן דעם עולם, און דערפאר איז דער עולם איז אנגעהויבן צו ווערן סיק און טייערד און זיי ווילן עס נישט האבן. איך גיי אריין יעצט צו א אינגערמאן, איך האב געדארפט עפעס דורך שמועסן צוזאמען, בין איך געווען ביי אים אין שטוב, ער האט נישט איין פראדוקט פון אונזער גראסערי סטאר. איינס האט ער נישט, פרעג איך אים פארוואס טוסטו דאס, זאגט ער וואס איך גלייב אים צו גליק מער ווי פאר דעם OU, איך מיין דו ווייסט דאך יא וואס דא גייט פאר, און דאס איז דא געווארן פון דעם גאנצן פון דעם גאנצן אידישקייט, און ממילא האט דער עולם אראפגעווארפן דעם עול, צוביסלעך ווארפט מען עס אראפ, צוביסלעך איז יעדן טאג דא אין די נייעס וועגן די. וויאזוי גערופן משמרת הצניעות און וואס זיי האבן אפגעטון דא א חרבן און מען האט, ס'איז א וואך צוויי צוריק ס'האט זיך אנהייבן דער קעיס פון דעם משה פרידמאן'ס עקיוזער דער וואס עקיוזט אים פאר גארנישט עה אסאך פון די חברה פון משמרת הצניעות האבן אנהייבן צו שטיין אויפן סטענד ס'איז נישט קיין פראבלעם זארג דיך נישט און ווערן פרייליך און דאס איז וואס איז נעבעך געווארן פון אידישקייט ס'איז א ביטער אומגליק וואס איז געווארן פון אידישקייט. קומען אפאר שקצים, יעדער האט געוואלט זיין אן ערליכער איד, און יעדער האט געוואלט טון דעם רצון השם, ס'איז אמעריקע, מען קען טון, דער אייבערשטער געבט אונז דא א גרויסן טשענס, יעדער ערליכער איד קען האלטן אידישקייט, זיי געקומען, מען מוז אזוי און טאמער נישט, נישט, זיי האבן חרוב געמאכט יעדן ערליכן איד'ס הכשר, זיי האבן חרוב געמאכט צעהלימער רב'ס הכשרים, זיי האבן חרוב געמאכט אלע מצה בעקערי'ס הכשרים, און דער סוף איז געווען אז דער עולם האט געזען ס'איז א באנדע מיט בלאף, און מ'האט זיך אפגעשאקלט, צוביסלעך האט מען זיך אפגעשאקלט און יעצט שלאגט מען זיך צוריק מיט זיי. און אונז האמיר געזען וואסערע א שקצים זיי זענען געווען, נחמיה וועבערמאן איז געווען משמרת הצניעות, שלום שניצלער איז געווען משמרת הצניעות, יידל וואלף איז געווען משמרת הצניעות, געריטן אויפן עולם מיט גרויס געלט, און יידל שלעזינגער, די אלע, וואס האט צו טוהן געלט ווען יענער ציט זיך נישט בצניעות? ברוך מרדכי'ס זוהן האט אים געשיקט יעדעס מאל גענוג געלט, ער האט נישט געהאט קיין פראבלעם. סאו עניוועי, אונז וויל מיר מער נישט וויסן, די אלעס וואס עטס פארקויפט פון רעבן זכרונו לברכה אונז גלייב מיר ענק נישט, אונז ווייס מיר עטס יו פראווד יור סעלף ראנג. סאו בקיצור דאס האמיר אונז דא אפגעטון, מ'האמיר געהייסן שלאגן מ'זאל מיר קענען איינעמען די גאנצע שטאט, ברוך האט מען טעראריזירט רבנים, מ'האמיר געטון ממש כל דבר אסור, ס'איז געווען א דזשאוק וואס מ'האמיר דא אפגעטון, באט עניוועי, און מ'האמיר אויסגעלערנט אלע קינדער זאלן זיין שלעגערס, סאו די בין אדם לחבירו איז געשטארבן. און אונז האמער פארקויפט די קינדער, מען האט פארקויפט אז דאס איז גאר, דאס איז קדושה יראת שמים מיט צניעות, ס'איז געווען אפאר חברה וואס האבן געוואלט רייטן אויפן ציבור, מען האט פארקויפט פארן עולם, די בחורים האבן זיך גענומען זינגען תמחה זכר עמלק, מען האט זיי פארקויפט אז עמלק איז נחום ראזענבערג, פונקט אזוי ווי מען האט פארקויפט אלע יארן אז דאס משמרת הצניעות טוט ריכטיג און די אלע חזירים מעגן עס טון זאלן נאר געבן אפאר טאלער. מען האט ענק פארקויפט ראנג. תמחה זכר עמלק זענען די אלע מלמדים מיט די מגיד שירים וואס האבן ענק געטאטשט פאר גארנישט עטס זענטס נעבעך אינעסענט וויקטעמס אונז אלע פיל מיר סארי פאר ענק ווייל נאכדעם ווען מען האט ענק געטאטשט און מען האט ענק געטאטשט די ברעין מיט דעם מען האט ענק משוגע געמאכט קענען זיי אייך שוין פארקויפן וואס זיי ווילן. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס מען האט דא אפגעטון מיט די חברה, די חברה זענען קאנווינסט, וועגן דעם איך האב נישט געוואלט מיט די בחורים טשעפען, איך האלט אז זיי זענען נעבעך אלע געטאטשט, געטאטשט אדער סעקשועלי, און ממילא ווערט ער ברעינוואשט, אדער האט מען סתם אזוי ברעינוואשט, און דאס איז דא א גרויסער פראבלעם, מען האט דא געלעבט אין ליגנט און אין בלאף און אין שקר. מען האט אונז פארקויפט אזאלכע לגיונות אז ס'האט נישט וואס צו זאגן, מען האט אונז פארקויפט אז דער ליובאוויטשער רבי עסט מעלאון, א וואדערמעלאון אויף די פלאר און דער טשעבינער רב איז אן אפיקורס און דער בעלזער רב איז א טיפש, און דאס אלעס וואס מען האט אונז פארקויפט אלע יארן, אונז זעמיר געווען קאנווינסד אז דאס איז ריכטיג. ס'ערשטע מאל וואס ס'איז געקומען אן אמעריקאנער סאטמארער בחור אויף ארץ ישראל, געקומען אויף וויזשניץ, כ'האב אים גענומען אויף קלויזענבורג צו סליחות, האב איך אים געוויזן ווער קלויזנבורגער רב איז, זאגט ער איך גלייב דיר נישט מאכסט חוזק, דער קלויזנבורגער רב גייט מיט א צילינדער און ער גייט מיט א געשטיצט בערדל, סא דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, סא די בחורים זענען צעווילדעוועט געווארן, און איך האב פשוט רחמנות געהאט אויף זיי, כ'האב געזען מ'האט זיי געלערנט פאלש, זיי האבן געשריגן, ס'האט מיך נישט געהאט, כ'האב ארויפגעלייגט מיינע צוויי הירינגס, די וואס מ'הערט דעם טעלעפאן. ס'האט מיך נישט געבאדערט ווען זיי האבן אנגעהויבן צו זאגן מ'גייט אים שלאגן, דעמאלטס האב איך גענומען ארויס דעם טעלעפאן, איך האב געטון צוויי זאכן, קודם האב איך פאטאגראפירט דעם בחור די גאנצע צייט, ער האט נישט געכאפט אז דער טעלעפאן האט אין זיך א געהעריגע ווידעא, און נאכדעם בין איך געגאנגען איך האב אפגעקאלט ניין וואן וואן. און דאס אלעס איז געבוקט און יעדע קאל איז רעקארדעד, און די פאליס האלט מיך אין איין פרעגן וואטס גאוינג אן אין די בעקגראונד, זאג איך אים ליסען דעיר אלל וויילד דערס גאנע בי בלאד אין א פיו מינוטס. און איך זאג אים דאס איז אן fcc באס, זיי האבן געהעריגע לייסענס, פרעגט ער מיך דיד הי קראס די בארדערס, זאג איך אים ניין, ווייל ס'איז פערצופאל געווען ביי די וואשינגטאן ברידזש, דארטן פיקסט מען, איז ער נישט געפארן אזוי ווי ער פארט אייביג, נאר ער איז געפארן דורכן מעידזשער דיגנס דורכן ניו יארק סטעיט טרוועי, ווען ער קראסט די בארדערס וואלט די fbi אים צוגענומען די לייסענס, ס'וואלט געווען אזא פורים אין די וואכן, ווייל וואס די בחורים פארשטייען נישט איז, ענק האט מען אויסגעלערנט צו זיין שלעגערס. איך כאפ עס נישט אזוי, אהרן האט גענוצט די בחורים פאר שלעגערס? אבער וואס איך כאפ עס נישט איז, ער האט קיינמאל נישט געזאגט א גוט ווארט אויף אזא בחור, און ער האט אים קיינמאל נישט גענומען פאר איינער פון זיינע נאנטע פאר א חתן, דאס איז דאך דער חורבן, זיי בעקן נישט דעם עולם אלל דע וועי. און ממילא שלאגסטו דיך פאר גארנישט, נאכדעם ווען ער ברויך דיך נישט ווארפט ער דיך ארויס, קוק יצחק שטערן, ער האט געטוהן די גרעסטע זאך, ס'איז א רשעות און ס'איז א כפירה און זעמער מודה ער האט עס נישט געטארט טוהן, אבער פאר אהרן האט ער געטוהן די גרעסטע זאך, ער האט אים געברענגט דעם סקול דיסטריקט, ער איז געפארן צו אלע רבנים אין ארץ ישראל, ער האט זיי געסטראשעט, ער האט געסטראשעט דעם אלטן רב וואס. ער איז מסתמא דער עלטסטער רב דער פוסק הדור רב וואזנער און ער האט אים געזאגט דו מוזט אונטערשרייבן און ער האט אונטערגעשריבן און נאכדעם איז געקומען דער סיגעטער האט געמאכט דעם סקול דיסטריקט כ'האב דאך אלע רבנים אונטער מיר האט מען אים אנגעקאלט האט אנגעקאלט רב וואזנער האט אייך גענוצט פאר א זאך וואס מען טאר נישט רבנים דא האלט נישט דערפון איז ער געגאנגען ער האט שוין געשריבן א בריוו ער ציעט צוריק אבער דאס צוריק ציען איז שוין נישט וויכטיג ער האט עס מתיר געווען זיי האבן א בריוו אז ס'איז מותר. און דאס איז א גרויסער אומגליק וואס מען האט געטון, אבער למעשה יצחק שטערן איז געווען א העלד ביי זיי, און קוק וואס איז געשען, מען האט אים גראד נאכדעם ארויסגעווארפן, מען האט אים שוין נישט געברויכט האט מען אים ארויסגעווארפן. הרב נתן יוסף מייזעלס האט געוויינט צו זיין זון ר' אברהם עמרם, ער האט אים געזאגט, קוק מיין קינד, איך האב אוועק געלייגט אלעס, איך האב געוואלט זיצן און לערנען, איך האב געוואלט זיין א דיין, האט מיר דער רבי געזאגט, ניין מען מוז ראטעווען דעם דור, האב איך אלעס איבערגעלאזט, די מינוט דער רבי איז געשטארבן, זיי האבן אים ארויסגעווארפן, זאגט ער, איך בין געבליבן מיט גארנישט נאר מיטן באשעפער, מיט גארנישט! אזוי ווי דער סיגעטער האט געוואלט איבערנעמען די מאכט האט מען אנגערייצט די אלע תלמידים קעגן אים אויך, און ער איז געפארן אויף לונדון און ער איז צוריק געקומען און מען האט אים צוגעשטעלט דארט א קליין הייזל, ס'איז בכלל א גרויסע עוולה מען נוצט מלמדים, איך האב שוין לאנג געזאגט די מאדערענע האבן אזא ספעשל פראגרעם אז יעדער מלמד מען נעמט אים אראפ פינף צו צען דאלער א וואך און די ישיבה שטעלט צו פינף אדער צען דאלער וויפיל מען נעמט פון אים אראפ און זיי האבן א פענשן. נאך פופציג צו נאך פינף און פופציג ווען ער איז אויסגעברענט איר מיינט א מלמד ווערט נישט אויסגעברענט נאכאמאל יעדעס יאר די זעלבע און רעדן און און האבן צו טון מיט קינדער מיט אלע סאו ווען ער ווערט אויסגעברענט זאגט מען אים יעצט קענסטו ריטייערן איז דער רבי דער אלטער רבי אונזערער האט געשטעלט הרב אברהם שענוואלד א שומר אויף פסח און דעיוו א שומר אויף גשם און חזן שווארץ האט ער געשטעלט א שומר אויף די בחורים ער האט יעדן געזען ער זאל עפעס האבן אבער היינט יא טאקע. קאפ ארויס, אינטערעסירט מיך נישט און פארטיג. מארגן גייט זיין די הירינג פון גלאנץ, דאס גייט זיין אין פעדערל קאורט, גייט זיין די הירינג פון גלאנץ פון. נעה, דעם ברודער האט מען געגעבן זעקס חדשים תפיסה און זעקס חדשים איך מיין פראבעישאן, זיי האבן געמוזט עפעס צוריק צאלן צוויי הונדערט טויזנט דאלער צו וויפיל, יעצט גייט זיין גלאנץ דער אנדערע ברודער, יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם, ס'איז כמעט נישט דא איינער וואס האט נישט געניסט פון אים טובות, ער איז א גוטע נשמה א גוט הארץ געווען. כ'האב נישט געזעהן קיינער זאל קומען צום קארט צום ברודער, כ'האב נישט געזעהן קיינער קומט יעצט צום קארט, כ'האב געזעהן מ'האט אריין געשריבן כל דבר אסור אויף אים. פארוואס? ווייל מ'האט זיך צוטיילט סאטמאר און ער איז געגאנגען צו רבי אהרן איז מוז מען אים דיסאונען באגראבן. דאס איז מענטשליכקייט, א מענטש האט פאר דיר געארבעט און געטוהן, ווי איז דאס מענטשליכקייט? דער מענטש איז געזעסן ביי די שיסל, ער האט געקענט גנב'ענען מיליאנען, אונז האמיר געהאט איינעם וואס האט פֿיר מיליאן דאלער און איז אנטלאפן, און ער האט געזאגט אז מ'וועט רעדן איין ווארט פון אים וועט ער ארויסגעבן אלעס וואס עטץ האטס געגנב'עט. א מענטש א פריעריגע. דער גלאנץ האט נישט געגנבעט גארנישט, כ'געב אים אסאך קרעדיט. קוק וואס מ'האט געטון מיט די ישיבה'ס אקאונט, די נאנטע מענטשן, ווען דער ברך משה האט אונטערגעהינקען, האט שוין נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, מ'האט דאך אויסגעליידיגט אקאונטס מיליאנען דאלער חובות, סאו קיינער איז נישט דא אים א מכיר טובה צו זיין, ניין! פארוואס? איך מוז אים ארויסווארפן? איך מוז אים באגראבן? איך מוז אים מסר'ן? מ'האט אים געמוזט ארויסשטעלן פון די פאליס דעפארטמענט? פיין! טוטס! עטס ווייסט וואו עטס עטס אנקומען? איך וועל דיר זאגן פונקטליך וואו. דארטן וואו קראלי איז אנגעקומען דרײַסיק יאר שפעטער און דארט וואו סאטמאר איז אנגעקומען פֿופֿציק יאר שפעטער. דארט גייט עטס אנקומען. אלע גייט עטס גיין היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. אבער אידן רייסן זיך צווישן זיך, מאכט דער אייבערשטער שלום. ס'איז עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו. דער דעברעצינער רב האט געזאגט נאך די קריג, מען האט געטראפן א ארון קודש אן א ספר תורה אין א שול, און יעדער האט געוואלט עולה זיין, און יעדער האט געוואלט זאגן א תורה'סל, און מען האט זיך געשלאגן, האט ער געזאגט רבותי ס'איז געווען אסאך מחלוקת אין אסאך שטעט, און איינער האט שלום געמאכט און שטיל געמאכט יעדן, ווייסט עטס ווער? זאגט ער היטלער. יעצט שלאגט מען זיך נאך אויך? דאס איז געווארן פון די אלע מחלוקת ווען אידן האבן זיך ארומגעריסן און עטס מיינטס אין אמעריקע קען גארנישט געשעהן? אידן אין דייטשלאנד האבן געלעבט אסאך מער רואיגער ווי דא און זענען געווען מער אינטערקאנעקטעט אין די גאווערמענט און זיי האבן געפירט די וואלוטע סיסטעם פון די גאנצע יוראפ און ווען ס'איז געקומען די צייט דער אייבישטער האט געוואלט האט מען זיי ארויסגעווארפן מיט די הינט און מיינטס נישט עטס עטס אזוי קענען אנפירן ווייל דער אייבישטער נעמט זיך אן נאר ס'איז א מאריך אף אבער ס'איז דא א גובה דיליה נאך אלעם. מען נעמט יעדן איינעם מען צו צולייגט אים, מען נעמט יעדן איינעם מען ווארפט אים ארויס, מען קוקט נישט, ארויסגעווארפן און פארטיג. סאו עניוועי, סאו אונז האמיר אויסגעלערנט זייער שלעכט די קינדער און די בחורים, מען האמיר זיי זייער שלעכט אויסגעלערנט, מען האמיר זיי אויסגעלערנט לגיונות, מען האמיר זיי אויסגעלערנט אז ווער ס'איז דער גרעסטער אבן נגף בבית ישראל איז נחום ראזענבערג, און דא וויל איך ענק פרעגן. כ'וועל ענק פרעגן א פוינט בלענק קוועסטשען, ווער איז געווען א גרעסערער אבן נגף פאר כלל ישראל, ברוך מרדכי לעבאוויטש צו נחום ראזענבערג? זאלט עטס מיר דאס ענטפערן. ווער איז געווען א גרעסערער אבן נגף פאר כלל ישראל, נחמיה וועבערמאן צו נחום ראזענבערג? סאו וויאזוי האט עטס געוואלט פארקויפן דעם עולם אזאלעכע ליגנטס, ווייל דאס איז ענקער סיסטעם. אלעס איז ליגנט און ליגנט און נאכאמאל ליגנט. געזעץ, און ברוך השם די יוגנט הערט אויס דעם האטליין, און די יוגנט איז זייער אויפגעקלערט, מען קאלט מיך און מענטשן טרעפן מיך, דו האסט מיר געעפנט די אויגן, וואס אונז פלעג מיר דא טון מיט לגיונות און צאמגערעדט אויף יעדן און געטון, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס מוז נעמען אן ענדע, אונז מוז מיר ארויסווארפן די אלע שקצים וואס האבן אנגעדראעט די שטאט, ס'זיצט אין קליימער זיצט א דיין א מורה הוראה וואס ער לערנט פאר שיעורים, חיים דוד כץ'נס ברודער. זישע כץ א נואף, און ער זיצט אויבן אן אין אלע שילן, און יצחק שטערן זיצט אויך דארט אויבן אן, און דאס איז אלעס א באנטש פון נואפים, זיי האבן אונז געוואלט איינרעדן אז נחום ראזענבערג איז דער פראבלעם מיטן האטליין, און וועגן דעם האב איך געוויסט אז די קינדערלעך זענען אלל מעסט אפ אין דער מיינד, האב איך זיי נישט געוואלט ווי מען זאגט טשעפענען די קינדערלעך. כ'האב נישט געוואלט מיט זיי גיין אין קריג ווייל זיי האבן נאך א מאסע צייט און איך וויל אייך זאגן ס'איז געווען עטליכע בחורים וואס האבן מיר אפגעקאלט ביינאכט, איינער האט מיר אפילו געשריבן א טעקסט מעסעדזש פליז קאל מיך ס'איז געווען איינס אזייגער ביינאכט און ער זאגט מיר הער אויס איך בין געזעסן אויפן באס, איך ווייס וואס דו טוסט פאר בחורים, איך ווייס ווי קלין די ישיבות זענען היינט מיט דעם וואס ס'איז נאכנישט קלין ווי עס דארף צו זיין, איך ווייס ווי קלין דו האסט עס געמאכט, מלמדים און מגידי שיעורים טרויען זיך היינט נישט אנצורירן א בחור. און איך האב געמוזט מיטשרייען ווייל יעדער האט געשריגן, און איך וויל דיך איבערבעטן, האב איך אים געזאגט הער אויס איך וויל פון דיר האבן פונקטליך זאלסט מיר זאגן, כ'האב אים געפרעגט כ'האב די פיקטשערס, כ'האב אים געזאגט איך וויל יעדן בחור וואס איך האב דא וויל איך וויסן ווער ער איז געווען, און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך פון וועלעכע ישיבה זיי קומען, ווייל די ישיבות האב איך שוין איבערגעגעבן, דא איז דא א גרויסע אינוועסטיגעישן, די וואס זיי געבן די לייסענס פאר די באסעס זענען דא פארמישט, ווי קען מען אויף א פאבליק באס זיך נעמען שרייען אויף יענעם? ווער זענט עטס? און איך האב זיי געזאגט ס'איז נישט די בויס שולד, ס'איז די שולד פון די ישיבות, האבן זיי געוואלט וויסן ווער זיי זענען, היינט האב איך א ליסטע פון פיר ישיבות, כ'וועל נאך געבן די אלע נעמען, כ'וועל נאך רעדן וועגן דעם עז די אינוועסטיגעישאן דעוועלאפס, די ראש ישיבות גייען עס פילן אין פאקעט בוק, די גאווערמענט גייט זיי אפשטעלן פאנדינג, זיי גייען זיי מאכן משוגע, מ'גייט זען צו זיי האבן קרידענשעלס צו האבן ישיבות, זיי נעמען פראגרעמס, וואטש און זי, נא יעצט איך האב זיי נישט געמוסר'ט. געמוסר'ט אבער כ'האב געמוזט קאלן די פאליס ס'זאל נישט ווערן קיין ראיאט אויפן באס, די פאליס האט געזאגט הייס דעם דרייווער ער זאל זיך אפשטעלן, האב איך געזאגט מען קען נישט הייסן דעם דרייווער אפשטעלן, ווייל אין ארדער איך זאל צוקומען צום דרייווער מוז איך זיך דורכשטופן פערציג בחורים, ס'איז געווען שטייענדיג אפשר פערציג בחורים, וואס דאס איז א חוצפה שאין כמוה, ווען ס'איז א שארט סטאפ ווערט מען געהארגעט, און בכלל כ'האב ענק שוין געזאגט די שטיין אויפן באס בחורים איז זייער נישט. אנגענעם, ס'איז אזוי ווי די פארענטשעס ביים טיש, דאס איז א חוצפה און א חזיריי, און די פאליס האט גענומען פראטאקאל פון אלעם און זיי גייען דאס יעצט אויסטשעקן, דער דרייווער האט געזאגט ער האט א רעכט צו האלטן סטענדינג, נישט וויפיל זענען דארט געשטאנען, און איך גלייב נישט בכלל מען מעג גיין סטענדינג, נאר דאס איז דער עוולה פון מאנסי טרעילס. האב איך געזאגט פאר די פאליס אויפן טעלעפאן איך קען נישט דא דורכגיין ווייל איך האב מיך פושן צווישן די בחורים, און זיי זאגן כ'האב זיי געטאטשט און איי'ם נאט ווילינג טו דו דעט. פונקט ווי א מלמד האט מורא צו גיין אינעם זעלבן אלי וואו א בחור איז, איך גיי אויך נישט אנהייבן מיט די חברה. האב איך געזאגט איי אנדערסטענד, סאו סיט ווער יו אר, און מ'טרייט נאכצולויפן דעם באס, מ'האט נישט געקענט כאפן דעם באס ווייל ער איז געפלויגן. ענדליך אין מאנסי ווען אלע קינדער זענען שוין אראפ האט מען אים געכאפט, אבער מ'האט גענומען מ'האט געמאכט דערפון א געהעריגן ריפארט, און. עס גייט זיין אין צייטונג אויכעט, עס גייט ארויס קומען אין צייטונג און מען וועט רעדן דערפון, יעדער זאל וויסן די אינטימידעישן וואס דא גייט פאר. וואס א רעכט האבן זיי מיך צו באפאלן? וואס ווייל זאליקא דער ליידיגייער דער פוסטע שטריק זיצט אין ערכאות און ער האט זיך אריינגעזעצט אויפן רבי'נס בענקל און משה פרידמאן האט געהייסן ער זאל אונטערשרייבן ווייל ער האט געוואלט ראטעווען ברוך מרדכי'ן, ער האט נעבעך איינגעווייקט א אינגערמאן אויך פאר גארנישט אבער מ'האפט יענער וועט ארויסגיין און משה וועט אריינגיין אין תפיסה, אדער על כל פנים ס'וועט ווערן אביסל מער ארדענונג. און איז ער געגאנגען ער האט אונטערגעשריבן האט ער געמאכט א גאנצע אנגערייצט די אלע קינדער, די קינדער זענען אומשולדיג, זיי זענען ממש אומשולדיג, און איך רעד צו די בחורים איר זאלטס וויסן איין זאך מ'האט ענק פארפירט ביטערליך, מ'האט ענק פארפירט ווייל משה פרידמאן האט געוואלט אז זאליקא זאל זיצן אויפן רבי'ן שטול, ער וואלט עניוועי געזעסן ווען ער גייט צו א דין תורה, און ס'איז געווען דארטן אסאך בחורים. פון די ישיבה פון ליזענסק, איך בין זייער נתפעל, איך האב געמיינט ליזענסק איז אן ערנסטע ישיבה, ענקער רב פון די ישיבה, דאס איז מיינס א פערזענליכער ידיד שוין דרייסיג פינף און דרייסיג יאר, ווען ער אסאך מאל רופט ער מיך צו זיך אין שטוב און רעדט זיך דורך מיט מיר געוויסע עניינים, נישט וועגן חינוך, אנדערע זאכן, איך בין מיט אים א ידיד נפש זייער אסאך יארן. פלוצלינג זעה איך אז בחורים פון ליזענסק שרייען, וואס האסטו דיר איינגעלייגט מיט זאליקא? וואס האט דיר זאליקא געגעבן? וואס האט דיר דער גאנצער סיסטעם געגעבן? דער גאנצער מאנאפאלי סיסטעם, מען זאל מאניפולירן יעדן, וואס האסטו דיר פון דעם? ס'איז איך בין זייער נתפעל, אין די אנדערע צוויי ישיבות בין איך נאך מער נתפעל, קליינע ישיבה'לעך. נאכדעם זענען זיי געגאנגען, זיי האבן מיך א גאנצע נאכט געקאלט, ווייל די פאליס האט מיך געפרעגט וואס איז דיין נומבער ווייל איך קאל דיך צוריק, זיי האבן געוואלט זען צו עס איז אמת, האב איך זיי געגעבן דעם נומבער, זיי האבן אלעס אויפגעשריבן, און זיי האבן געזאגט יא מיט דעם קאל, א גאנצע נאכט משוגע געמאכט, די איינציגע צרה איז אז דער פאבליק טעלעפאן קומט אויך ארויס דער נאמען פון די ישיבה, סאו איך האב דאס אויך איבערגעגעבן, דאס גייט זיין א געהעריגע פייל. און מען גייט עס אנהייבן נאכצוגיין ביקאוס די אינטימידעישאן איז אזוי הארענדעס אז זיי הייבן אן צו זעהן זיי מוזן עפעס טוהן, און איך האב נישט גענוצט די מאנסיער די עי, ס'גייט אלעס איז גיין דורך ברוקלין, ס'איז געשעהן אויפן ראוד, סאו ווי העט מען אנקומען? מעט אנקומען די ראש ישיבה העט האבן יענע פארלוסן פון געלט, מעט אנהייבן נאכצוקוקן ווייטער אלע ישיבות, זיי וועלן פרעגן די ערשטע זאך די ישיבה וואס איז ענקער עדיוקעישאן? אויסער שרייען אויף איינעם אין באס האט עטס נאך עפעס א שטיקל עדזשוקעישאן? גייט די ענטפער זיין ניין ער קען אפילו נישט עי בי סי. גייען זיי אויפהערן מיט פאנדינג? וואטש און סי. דאס איז נאר דער אנהייב ווען עטס גייטס אנהייבן צו זעהן וויאזוי עס איז צאמגעפאלן די גאנצע ווארלד טרעיד סענטער. און טאמער איז דאס נישט גענוג די טעלעפאן ריקארד ווי די בחורים האבן געקאלט אינמיטן די נאכט האב איך זיי געזאגט רעד נישט איבריגע זאכן ווייל דו ביסט ריקארדעד זאגט איינער גערעדט מיטן ראש ישיבה דער ראש ישיבה האט געזאגט דאס איז געווען דער געהעמסטע תמחה זכר עמלק. סא לאמיר עס צוצולייגן, איך ווייס נישט צו דער ראש ישיבה האט עס געזאגט צו נישט, נאר קען זיין ער האט עס געזאגט ווייל ער מוז דאך מיטלעבן מיט די זאליקא קאמפעני, צו מיט די אהרונישע קאמפעני, פיין, נאו פראבלעם. יעצט וויל איך דיך פרעגן, וויאזוי האסטו מוחה געווען מחיית עמלק מיט דעם וואס דו האסט געשריגן אויף איינעם? יענער האט זיך אויסגעלאכט פון דיר. יענער האט נאר גערופן די פאליס ווייל כ'האב נישט געוואלט אז ס'זאל ווערן אמת'דיגע שלעק, ווייל איך וואלט דאך נישט געזעסן. און געכאפט שלעק און נישט צוריק געגעבן, דעמאלטס וואלט מען אנגעהויבן ער האט אנגעהויבן ער האט אנגעהויבן, עטס קענט דאך די אלטע סאקמאר אזיאטישע זאך, משה פרידמאן שלעפט אריין איינעם אין קאורט זאגן אז ער האט גאר געבעטן געלט. און איך האב יעצט געליינט, ס'איז דאך שוין היינט אפן אינפארמעישן, איך זעה אז ר' מאטעלע'ס זון איז אויכעט דארטן אויף דעם צעטל, איך בין ממש נתפעל וויאזוי ער איז געגאנגען פאר א גרענד דזשורי און זאגן עדות. ווען ער ווייסט קלאר אז ס'איז א ליגנט? איך קען נישט פארשטיין און דאס איז שוין דער בעסטער, איך האלט אז דער איינציגע נארמאלע ערליכע קינד וואס ר' מאטעלע האט איז דעם זון, ווייל ער טוט פאר קראנקע, ער הייסט לעזער וואלף, ער איז דער איינציגער נאר ישראל האגער איז א חזיר א מנוול וואס ער טאטשט פרויען ועוד יפה האט אפגעהארגעט וויזשניצער בחורים און ער איז שוין געווען א אינגערמאן, דער מענדל איז דאך אינגאנצן נישט מן הישוב. און דער פון מאנטריאל דאך סתם א גנב. האטשקע איינער און דער פון ווילימסבורג ער ווייסט אפילו נישט די אינגעלייט קען ער נישט ער איז ער איז א רב ער זאל זיין אן ערליכער איד די איינציגע וואס ער האט איז לעזער וואלף און ער איז געשטאנען איך ליין אויף א גרענד דזשורי פעיפער אז ער איז דארט געשטאנען ער טעסטיפייד קעגן דעם מענטש ווען ער ווייסט אז ס'איז שקר מען האט אים גענוצט ווייל דער מענטש דאווענט ביי זיין שוואגער. וואט א שעים טאמער דאס איז אמת, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס איז שוין דער הייליגער מאטל וואס לאזט נישט גיין צו ערכאות האט ארויסגעווארפן אמאל אברהם חיים דעם פיצא ווייל ער איז געגאנגען גאלדשטיין ווייל ער איז געגאנגען צו ערכאות מיט זיין שותף, און אינטערעסאנט ער האט אים ארויסגעווארפן אפאר וואכן נאכדעם ווען ער האט געבעטן געלט פאר זיין זון פון לונדון ער דארף זיך קויפן א הויז האט אים האט יענער געזאגט פאר ר' מאטל זאל ער פארקויפן די צוויי הייזער וואס ער האט אויף פיליס טערעס זאגט ער ניין ביי רעבישע קינדער גייט נישט אזוי צו קויפט מען און צו פארקויפט מען נישט. דרעק, עטס קויפטס נאר עטס פארקויפטס נישט, ס'איז אלץ אזויפיל בלאף, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי, סאו בקיצור. נאר קיינער האט ענק נישט גע'מסר'ט, איך האב געמוזט רופן פאליס ס'זאל נישט ווערן קיין ראיאטס, ס'איז א נארמאלע זאך האט מען געמאכט א פול פון אלע ישיבות, ביקאוז דאס איז נישט, איטס אנהערד אוו, די אלע באסעס האבן א ספעשל לייסענס, און דעי אר נאט סופאוזד טו העוו ווייעלענס אן די באס, עטס געדענקטס ווען מען האט אראפגעריסן א מחיצה און ארויפגעלייגט וואס האט זיך איבערגעקערט? סאו יעצט וויאזוי האסטו מוחה געווען קעגן עמלק'ן? האסט בסך הכל גארנישט, האסט געשריגן ווי א משוגענער, יו לוק לייק עי פול, און די פאר ערנסטע בחורים האבן געזאגט ס'טוט זיי לייד זיי האבן מיך אפגעקאלט, סאו וואס האסטו מוחה געווען פאר עמלק'ן און דער בחור וואס האט מיך אפגעקאלט האט צוריק געצויגן די מחאה קעגן עמלק'ן, סאו וואס האט עטס דא אויפגעטון? און איך וויל דיר אויסלערנען נאך א זאך, יעדע זאך וואס ס'קומט אן א הארעוואניע איז נישט עבודת השם, דאס איז סתם איינגערעדטע בלאף, עס מוחה זיין אויף עמלק'ן, שרייען אויף א מענטש אויף א באס, איז דאס נישט קיין מחיית עמלק. מען מוז הארעווען דערין אויף יעדע ערליכקייט און אז מען זאל אויסמעקן עמלק. אז א בחור קומט צו דיר צו און ער זאגט דיר איך וויל דיך אנרירן און דו שרייסט אים שייגעץ גיי אוועק דאס איז מחיית עמלק ווייל דארט קאסט דיך עס בלוט, עס קאסט דיך דיין תאווה. אז דער מגיד שיעור וויל עס פאר דיר טון שרייסט אויף אים דאס איז מחיית עמלק. נישט אז דו פארסט אויף א באס און דו שרייסט. ס'הייסט דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל פארן מיט א באס און שרייען הייסט עס? און נאכדעם לאמיר זעהן וואס איז יעצט געשעהן. האסט שוין מוחה געווען אויף עמלק, נו וואס איז יעצט געשעהן? דו האסט א פראבלעם? דער האטליין איז עמלק, איך בין עמלק, און ווען ביסטו געווען סעיפער? היינט צו אפאר יאר צוריק? ווען האסטו געקענט פארן אויף א באס מען זאל דיך מען זאל דיך מורא האבן אנצורירן? וויפיל הונדערטער מעשות איז געשעהן אויף די באסעס, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין און ס'איז געווארן זייער סעיף. סאו וואס פארדרייסטו א קאפ? וואס האט דיך דער ראש ישיבה האט דיך ברעין געוואשט אז דאס איז גאר מחיית עמלק? כ'קען דיר זאגן איין זאך, א איד האט אמאל מסביר געווען וואס עמלק איז, זאגט ער אז זיין ווייב מאכט פיר קוגלען, איינס הייסט עפל, איינס הייסט מעהל, איינס הייסט לאקשן, און איינס הייסט קרטאפל, די אותיות איז עמלק. פרעג איך אים, זאג מיר, אין אונגערן האט מען געזאגט קרטאפל, און טאמער זאגט מען אין אמעריקע פאטעיטא, איז ווי דער עמלק, ס'איז דאך א פיי, נישט קיין קוף. זאג איך אזא פארעם האט דער מחיית עמלק? האסט אמאל געהארעוועט אז א שעה צייט ברעכן דעם קאפ פארן אייבערשטן צו זיצן ביי די גמרא כאטשיג דו ביסט מיד? דאס הייסט מחיית עמלק. אשר קרך, דאס איז מחיית עמלק. קוקן ווי מען טאר נישט, משכב זכור. דאס איז מחיית עמלק. דו מיינסט ס'גייט עפעס אזוי גרינג מחיית עמלק? און אפשר טאקע ווייל מען האט אונז איינגערעדט אז דאס איז מחיית עמלק, מען האט געזוכט ווער ס'האט עס געטון, אזוי ווי ביי יוסף שפיל, מ'זוכט ווער ס'האט גע'גנב'ט יוסף, איז יקטן נעמט זיך שלאגן א זאק, געב אפ יוסף! און ער ענטפערט נישט אז ער האט אים גע'גנב'ט. נעמט ער זיך לאכן, דאס איז דאך א זאק! זאגט ער, אה דאס איז א זאק, דאס האט מען ענק אויסגעלערנט, און קען זיין וועגן דעם שיקט טאקע נישט דער אייבערשטער משיח'ן, ווייל ס'איז נישט דא קיין מחיית עמלק. אויב דער גאנצער שבת האט איך אויסגעלערנט איין זאך זאלסט שרייען אויף איינעם אין א באס, נא נא נא, נישט דאס וויל דער אייבערשטער, נאו וועי! פארשטייסט? און נאכדעם דער חילול השם וואס איז ארויסגעקומען דאס מחיית עמלק, ס'איז יעצט ארויסגעקומען א חילול השם, קודם איז עס שוין ס'דארף זיין אין די צייטונגען, ס'איז שוין אין אלע אין אין דארטן ווי ס'דארף זיין, אין די ליגעל סיסטעם איז עס שוין, און מ'גייט אנהייבן צו קוקן וואס טוט זיך אין די ישיבות, מ'דענקט נאך הייסן לערנען ענגליש, מ'דענקט נאך הייסן אלעס, סאו ווי געשען דא דער מחיית עמלק? יעצט איז דא א נייע פעישענט איז אויפגעשטאנען, ס'דא איינער יאסי געשטעטנער, יאסי געשטעטנער, בקיצור. ער האט ארויסגעמיט און זיי געבן ארויס עפעס א נייעם צייטונג ס'הייסט מצליח און זיי זאגן אז כלל ישראל איז אונטער אן אטאקע זיי שרייבן דארטן אז ס'דא א יחיד וואס ער גייט צו די צייטונג ער מיינט מיר איך קען ארויסשרייבן מיין נאמען איך איך שעם זיך נישט דערמיט ווייל אונזער הייליגער רבי איז אויך געגאנגען צו די צייטונג אבער מ'האט אים נישט געוואלט אויסהערן און ער האט געטענה'ט אז דאס איז די גרעסטע קידוש השם ווייל דאס ווייזט פאר די גוים אז ס'נאך דא אידן וואס זיי האלטן די תורה איין נחום ראזענבערג שרייט פארן גוי, אונז וויל מען נישט קיין זנות, פארוואס? נאר ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן מען טאר נישט. דאס איז דער גרעסטער קידוש השם, דאס איז בדוגמת פונקטליך ווי אונזער הייליגער רבי געגאנגען אין פראנט פון די יו ען און געזאגט, ס'איז דא אידן וואס זיי ווילן נישט די ציונות, אונז גלייב מיר נישט אין זיי, אונז וויל מיר נאר אן ארץ ישראל פון משיח'ן און פונעם אייבערשטן אליין. דאס האט דעם גאנצן חרון אף אפגעשטילט פונעם אייבערשטן, אבער ס'איז דא יש מי שישרוט את מוחו. קוק אין יעדן צייטונג וועט ער זאגן דער עדוואקעט אז ס'זאל נישט זיין קיין זנות פאר טשילדערן און ביי די אידן איז נחום ראזענבערג און ער האט אסאך מיטגלידן אסאך פאלאוערס. ס'איז א מורא'דיגער קידוש השם, האט מען דיך אויסגעלערנט אז דאס איז גאר דער חילול השם. מורא'דיג. סאו ווילן זיי יעצט דער יאסי געשטעטנער און נאך אפאר חברה און דער עמי מעגעזין אויכעט און נאך. די ווילן זאגן אז כלל ישראל איז אונטער אן אטאקע, די צייטונג האבן זיך פארלייגט אויף אים. כ'האב אזוי געוואלט זאגן. כ'האב פארציילט א מעשה, א אידענע איז געקומען צו ר' בן ציון באבובער נאך די קדושת ציון. א אידענע האט געשריגן רבי מ'האט ווידער איינגעזעצט מיין מאן. פרעגט ער איר פארוואס האט מען אים איינגעזעצט, זאגט זי ווייל מ'איז אים חושד אז ער האט גע'גנב'עט פערד. אמאל פלעגט מען דאך גנב'ענען פאר פרנסה. גע'גנב'עט פון דעם פון יענעם. ס'איז געווען נעבעך א וועי אוו ליווינג. האט זיך אנגערופן בנציון איך האב דאך אים געבעטן מ'זאל אים נישט חושד זיין, פרעגט זי רבי וויאזוי קען מען מאכן מ'זאל אים נישט חושד זיין, זאגט ער דו ווייסט נישט וויאזוי, אז מ'גנב'עט נישט, מיסיס וועבערמאן וויל וויסן וויאזוי ס'קען זיין מ'האט חושד געווען איר מאן, דו ווייסט וויאזוי ס'וואלט געווען מ'זאל אים נישט חושד זיין, ער זאל נישט געווען האבן געמאכט זנות מיט די אלע קינדער, איז בקיצור אז אונז עמיר נישט טוהן זנות און אונז עמיר ארויסקומען קעגן די פעדעפיילס, עט מען אונז נישט חושד זיין, אונז עמיר נישט זיין אונטער אן אטאקע. ס'איז ווי מען זאגט, יענער האט אמאל געזאגט, ס'איז נישט קיין שנאת חינם, איטס וועל דיזערווד. יעדער איינער וואס האט געטון זנות האט מען אפגעלאזט, מען האט געלייקנט, ס'האט געדויערט דריי פיר יאר ביז מען איז ארויסגעקומען אז ס'איז שוין דא מישן מודה, יעצט הייבט מען שוין אן אז אונז זעמיר גאר אונטער אן אטאקע, פארוואס? ווייל יעדן וויקטים און יעדן וויטנעס לויפט מען נאך? קאם אן, יו העוו טו סטאפ די נאנסענס, דיס איז פיור נאנסענס, ביסט נישט אונטער אטאקע. און נאכדעם וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך, דער פויפס פון רוים איז אויך אונטער די זעלבע אטאקע, ס'איז נישט אז מ'רוידעפט דיך אלס איד, מ'רוידעפט דיך אלס חזיר און אלס בעקן דעם חזיר. כ'האב אים געזאגט אפאר וואכן צוריק אז דער פויפס גייט רעזיגנירן, סנעפ שלאגט זיך מיטן, זיי האלטן אז ער איז דער זעלבער מנוול, נישט ווייל ער האט געטוהן, ווייל זיי האבן נישט אויף אים, ער איז צו אלט אז זיי זאלן האבן אויף אים היסטערי, אזוי ווי כ'מיין, במילא ווייסן זיי נאר אז ער האט געבעקט די חזירים, און דאס איז א ביג ביג פראבלעם. איז במילא האבן זיי אים געהייסן רעזיגנירן, סנעפ האט זיך געשלאגן און מען האט גע'פועל'ט ער האט געמוזט רעזיגנירן דעם אכט און צוואנציגסטן, דאס איז מארגן דארף ער רעזיגנירן, האט ער גענומען איינע פון די גרעסטע קארדינאלן פון סקאטלאנד, ער האט א קירכע גרויס צוויי בלאק, פון די חשובסטע און פון די עלטסטע, און מען האט אים געוואלט שטעלן ער זאל זיין א קענדידעיט מען זאל קענען וואוטן צו יא צו ניין. צו ער קען ווערן פויפס צו נישט, ענד געס וואט? סנעפ איז ארויסגעקומען אויף אים מיט א בוק מיט אלע זיינע חזיר'ייען, נישט וואס ער האט געבעקט נאר וואס ער האט געטון, ער האט געטאטשט גלחים אין די קירכע, קען דאך נישט טאטשן א מענטש אין די גאס ער איז דאך א גאנצן טאג אין די קירכע, האט ער געטאטשט גלחים. זאל איך זאגן יעצט אז רוים איז אויכעט אנדער אטעק? צו דער פויפס איז אויך אנדער אטעק? צו אפשר זאל מען זיי אויך נישט נאכקוקן ווייל וויבאלד מען קוקט זיי נאך קוקט מען דאך שוין נאך די אידן אויכעט? און אונז פייטמיר אויכעט אויפן זעלבן קורס אז מ'זאל עס ווייפען אוט, אפשר זאל מען זיי אויך לאזן ווייטער טוהן אלע חזיר'יי? יאסי געשטעטנער וואלט אזוי געוואלט, ביי אים איז דאס א נארמאלע זאך, פארוואס? ווייל ער הייסט יאסי געשטעטנער, אים איז בייגעפאלן אזוי. יאסי איך האב דיר געזאגט ביי דיר, דו ווייסט פון א גאר א קרוב משפחה דיינער וואס האט מאלעסטעט צוויי שוועגערן? צו וואס ביסטו געווארן עפעס אזוי אן די אדער סייד? און דו האסט מיר אליין געזאגט אז דיינס א שוואגער האט דיך געוואלט טאטשן, דו האסט אים דערלאנגט א שויס אין פיס, סאו וואט דו יו וואנט טו דו נאו? דו ווילסט יעצט אלעס באהאלטן? פארוואס? ווייל איינער צאלט דיר אפאר טאלער פאר פאבליק מידיע? אונז גיימיר זיך ווייטער שלאגן, אונז גיימיר זאגן פאר יעדן אז כלל ישראל איז נישט אנדער אטעק. אונז גיי מיר זאגן אז די חזירים זענען געווארן אנדער אטעק און זיי פילן די היט און זיי ווייסן נישט ווי עס זאל אים אנקומען האבן זיי זיך מיישב געווען אז זיי גייען נישט זיך שלאגן און זיי שפילן רחמנות. שטעל דיר פאר א חוצפה פון א מענטש, ער גייט אריין אין יענעם הויז און ער מאקערט יענעם אן און יענער לויפט אים נאך און ער וויל אים צוריק שלאגן שרייט ער וואס לויפסטו מיר נאך אה ווייל איך בין א איד ווייל איך בין א איד וועיט א מינוט האסט פארגעסן אז דו ביסט אריין צו יענעם אין שטוב האסט אים אנגעמאקערט. די האסט פארגעסן אז עטס האטס געלאזט זנות אלע יארן, עטס האטס געמאכט גרויס געלט אויף דעם, די האסט פארגעסן אז אונז האמער א אינערליכע האלאקאוסט מלחמה וואס ס'גייט נעבעך פאר צווישן די יוגנט, אונז האמער פארלוירן טויזענטער און טויזענטער קינדער וואס זענען אוועק און זיי גלייבן נישט ממש אין גארנישט און זיי קענען נישט חתונה האבן זענען נעבעך א קריפל פאר די רעסט אוו דעיר לייף. די האסט דאס אלעס פארגעסן? פליצינג נעמט ער זיך נאך שרייען אויף יענעם מ'אטאקירט אים. נאו וועי אונז גיימער דאס נישט צולאזן אונז גיימער דאס אויכעט ארויספייטן אזוי ווי מ'האמער ארויסגעפייט אז ס'דא פעדעפיילס יעצט פייט מיר די סעקאנד טשעפטער אז מ'טוט אינטימידעיטן וויקטימס אונז גיימער פייטן אז כלל ישראל איז נישט אנדער אטעק אנדער אטעק דארף מען נעמען אהער די פעדעפיילס מיט די רבנים און אונז גיימער זאגן ווי אר נאט דיפרענט דען עני אדער רעלידזשען. מען פיקט אונז נישט ווייל אונז זעמיר יעצט אידן, מען פיקט אויף די קירכע פונקט אזוי, מען פיקט אויף די מוסלימס יעצט אויך אזוי, איטס א סאמטינג א דיסגרעיס אגענסט יומעניטי. נאר יאסי מיט זיין קרומעם קאפ ווי מען קען מאכן אפאר טאלער וועט ער זיך אריינשטעלן די נאז אינעם צייטונג, און ער וועט אנהייבן צו פארדרייען א קאפ אז גאר כלל ישראל איז אנדער אטעק, אוי וויי כלל ישראל איז אנדער אטעק, און ער וועט זיך מאכן אינגאנצן באטעמט, און אזוי ווייטער. איך וויל דיר זאגן יאסי, אזוי ווי אונז האמיר זיך געשלאגן ביז יעצט אונז גיימיר זיך שלאגן ווייטער, אונז גיימיר נישט אויפהערן מערצעשעם, מיטן אייבישטנס הילף, און אז די מאכסט אפאר טאלער אויף דעם ווילסטו אונטערברענגן כלל ישראל זאלסטו אייביג געדענקען, גיי אהיים און קוק זייער גוט אויף דיינע קינדער, קוק זיי אן און טראכט ביי דיר, זאג מיר וואלסט איך געוואלט איינער זאל מאלעסטן מיינע קינדער, אדער רעיפן מיינע טעכטער, אדער טון די זעלבע וואס דער נחמיה וועבערמאן האט געטון מיט א מיידל? און טאמער די קאנקלוזשען קומט אויס א ניין, זאלסטו דיך ארויס לאזן פון דעם וועג ווי דו גייסט, אפילו דו מאכסט אפאר טאלער. ווייל דו גייסט נישט געווינען. דיס איז ען עמערדזשענסי אינטעראפשען, דא האט עטס ווי א בחור קאלט אריין אינמיטן די נאכט. העלאו?
יא.

אזוי גייט עס אן א גאנצע נאכט, און דאס איז די תמחה זכר עמלק, אזוי האט מען ענק פארקויפט, א גאנצע נאכט קאלן זיי, שטותים מיט נארישקייטן, ער כאפט נישט אז דעם טעלעפאן דארף מען האבן פאר זייער וויכטיגע זאכן אויכעט, ס'איז דא קינדער וואס זענען מאלעסטעד, ס'איז דא אנדערע וואס זענען נעבעך אויף צרות און זיי ברויכן האבן העלפ. זיי האלטן זיי יענעמ'ס פאון ביזי, ווייל מ'האט זיי גארנישט אויסגעלערנט, נישט אויסגעלערנט קיין מידות, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט סענס אוו פרייאריטי, אזוי זעען מיר אונז אויס. נאר גארנישט, ער כאפט נישט, און איך ווארן יעדן, זאלסט וויסן טשעפע נישט, קאל נישט פאוני קאלס, ווייל דאס אלעס איז יעצט, ס'איז ס'איז אויף די אדזשענדע וואס עטץ האטס געטוהן, און מ'וויל זיי הייל, זיי ווילן אנהייבן צו זעהן וואטס ריעלי גאוינג אן היער, סאו קיעפ אפ די גוד ווארק. עניוועי, לאמיר צוריק גיין צו אונזער זאך, סאו יאסי, דו גייסט נישט געווינען דא גארנישט, דו גייסט נאר. נאך אפאר חדשים צו א יאר צוויי קענען אויססטרעטשן, באט די ענד אוו די דעי ווייסט יעדער וואס דא גייט פאר. און ווען מ'האט אנגעהויבן די סנעפ האט גערעדט פון אראפברענגען דעם פויפ האב איך געלאכט, כ'האב געהאט די לאף אוו מיי לייף. נאך גוט פינף יאר די מען איז דאון. די גאנצע קירכע דאן, זיי זאגן זיי האבן פארלוירן צוואַנציק פראצענט, זיי האבן שוין פארלוירן דרײַסיק פראצענט ביז יעצט, זיי האלטן ביי פֿופֿציק פראצענט וואס זיי האבן זיך אפגעזאגט פון די קירכע. זיי זעען ס'איז איין שטיק פעיק פאוני פראוד. און אונז האבן מיר אויך נעבעך די קינדער וואס מען האט מאלעסטעט, זיי זעען אז די מלמדים האבן זיי ביטערליך מאלעסטעט, און געלערנט קדושים תהיו, אז דו זאלסט זיין הייליג און איך מעג מיט דיר טון וואס איך וויל. יעצט, איך וויל דיך פרעגן יאסי, וואס האסטו שוין אמאל געטון פאר סאסייעטי? האסט שוין אמאל עפעס געטון? האסט שוין עפעס געטון פאר אידישקייט? האסט דיך שוין עפעס אביסל געלאזט שלאגן פארן אייבערשטנ'ס וועגן? ביסט געזעסן? און דו האסט חתונה געהאט, ביסט געווארן א מעמבער פון די ריפאבליקען פארטי פאר די אידן, און שוין. און יע, כלל ישראל איז אנדער אטעק, אונז זעמער נישט אנדער אטעק, אונז זעמער אנדער אטעק פון די חזירים, אונז זעמער אנדער אטעק פון די מנוולים, און אונז זעמער אנדער אטעק פון די רבנים, און פון די וואס האבן נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך. אונז זעמער נישט אנדער אטעק פון די נוספעיפערס, ווען אונז האמיר נישט די נוספעיפערס, וואלט מיר אין ערגעץ נישט אנגעקומען. און איך וויל דיך פרעגן א זאך, עטס זענטס דאך אויך אייביג געגאנגען צו די צייטונגען. ווען ס'איז געווען אהרן און זלמן לייב'ס מלחמה זענט עטס געלאפן צו די צייטונגען. פארוואס זעמיר יעצט מער אנדער אטעק ווי אונז זעמיר געווען דעמאלטס? ווען ס'איז געווען אין קרית יואל מ'האט זיך געשלאגן אויף אלע נארישקייטן זענען אייביג געווען די צייטונגען דארט, ס'איז געווען סיקסטי מינוטס, כ'האב נישט געזען איין רב זאל זאגן אז מ'טאר נישט, ס'איז געווען נאך ערליכע רבנים דעמאלטס. רבנים האבן געהאלטן אז ער מעג טוהן וואס ער טוט, ווייל זיי האבן געהאלטן ס'איז א סכנה דארט צו וואוינען. איך האלט גראדע זיי זענען נישט גערעכט געווען. האסט געזעהן מ'קען נישט דארט וואוינען, א רשע האט איבערגענומען די מאכט, וואס מופט מען אוועק? וואו שטייט איך מוז וואוינען דארט ווייל די רבי האט געוואקט אויף בעיקערטאון ראוד? נאר אנדערע רבנים האבן געזאגט ניין ס'איז אן ענין פון מציל זיין דעם ציבור. און ווען מ'מוז טוהן דאס ממילא וויאזוי ס'זאל נישט זיין פארוואס מציל זיין דעם ציבור אז איך מוז וואוינען אין בעיקערטאון ראוד איז א גרעסערע הצלה פארן ציבור ווי איך מוז מציל זיין אידישע קינדער מ'זאל זיי נישט נעבעך טוהן כל דבר אסור אלע מיני זנות סאו דאס האט מען זיי אויסגעלערנט מ'האט זיי אויסגעלערנט אז אזוי איז עס. מען זעט יאסי געשטעטנער געט אן אינטערוויו פאר טשענעל טוועלף זאגט ער אזוי, דא איז קיינמאל נישט געווען קיין וויילענס אין יונייטעד תלמיודיקל אקעדעמי אין מאנסי א יאר אויף פעטרע, מען האט קיינמאל נישט געלאזט ס'זאל ארויסקומען קינדער זענען אהיימגעגאנגען צובליטיגט און צוריסן און צושליסן פון די מלמדים מען האט גארנישט געלאזט טוהן זאגט ער אונז זעמיר סעטלען די רבי'ס זעמיר סעטלען שרים זיי סעטלען זאלן מארגן ווידער טוהן די זעלבע. בכלל א מענטש וואס האט אזא טעמפער טאר נישט זיין אין חינוך, דאס מאכט אז סזאל פארמיסט ווערן דאס קינד ביים קינד אין די אויגן אידישקייט, וואסערע מינע געהארגעטע שלעק איז דאס? עניוועי, סאו יאסי, אונז זעמיר נישט אנדער אטעק, די ווילסט גיין שרייען אז מ'איז אנדער אטעק, אונז שרייען מיר אונז זעמיר אויך א חלק פון כלל ישראל און סאיז נישט אמת, מיר זעמיר נישט אנדער אטעק. יעצט אבי איינער איז אנדער אטעק איז כלל ישראל אנדער אטעק פון אזאלעכע דיעיס ווי טשארלס היינס אדער פון מיסטער זאגאבי? אזאלעכע חברה וואס זיי זאגן אז זיי ווייסן נישט פארוואס די פערענטס קומען נישט פארווארד, וואט דיפרענס דאז איט מעיק? דאס קינד איז דא, ער איז געדעמעדזשט, מיילעך האט עס געטון, מיילעך שפיצער, און מען דארף נעמען דאס קינד צו א דאקטער און אים אויספרעגן ביז אים ארויסבאקומען, און ער האט פוינטן די פינגער אויף. מיילעך שפיצער, קיינער דינייט עס נישט ער אויך נישט ווייל ער איז גראדע אהיים געגאנגען אים איבערבעטן, און די פעקט וואס מען לאט נישט די פערענטס קומען פאראויס דאס איז א גרויסע עוולה. יעצט דער עולם וואונדערט זיך וואס עס גייט פאר מיט דעם מאיר דאסקאלאוויטש, איז וויל איך ענק זאגן וואס עס גייט פאר, מען האט באשטימט זיין הירינג, מען האט אים געזען אין קאורט דורך אזא מאווי קעמערע, ס'הייסט VC, ווידיאו. קאנטעקט, ער זעהט נאר זיין לויער און ער זעהט דעם די עי, און עס קען זיין ער זעהט מענטשן אין קאורט אויך, דאס ווייס איך נישט, אונז קען מיר אים נישט זעהן נאר א האלבן קאפ מחוטמו ולמטה, די בארד און אביסל פון די פאות, דעם קאפ זעהט מען נישט, און מען רעדט די גאנצע צייט און מען ענטפערט אהין און צוריק, און אזוי גייט מסתם זיין זיין טרייעל אויך, איך ווייס נישט, אבער על כל פנים, ס'איז יעצט. זאל מען געגעבן א נייע דעיט, און די נייע דעיט איז מארטש דעם צוועלעפטן ראש חודש ניסן ג' ויקרא. כ'האב נישט געזאגט אז מ'האט ארויסגעשטעלט מנחם מענדל דייטש'ס קעיס זעהט מיר נישט זעהט אויס בעלז רב האט אים אריינגעשיקט דארטן דעם קאפל, כ'מיין ברוך מרדכי וואלט עס אויך געדארפט אנטוהן, באט עניוועי, ניין, מ'האמיר עס ריטריעווד, מ'האמיר עס געטראפן. און זיין קעיס איז געשטעלט אויף עפריל דעם צענטן דאס איז ד' תזריע מצורע א' דראש חודש אייר, סאו ביז דעמאלטס וועט שוין מסתם דזשאדזש דימענגאו צוריק זיין פון די בראנקס און ס'וועט זיך אנהייבן ווייטער זיין קעיס. יעצט דעם קומענדיגן מאנטאג איז מארטש דער פערדער גייט זיין דער קעיס פון מיילעך שניצלער, דעם פיפטן דאס איז דינסטאג גייט זיין מאיר גינזבערג ער האט מאלעסטעט א קינד. יעצט דעם זעקסטן גייט זיין זייער אסאך קעיסעס, אברומי רובין, יאסל בערגער, יענקי בערגער, און הערצקע בערגער, דאס איז וועגן די מען האט אראפגעריסן די סיינס און אברומי רובין האט געוואלט געבן שוחד, דאס איז האבן געוואלט דא פראטעקטן די וויקטעמס, נאכדעם איז דא שמיעל מאשקאוויטש, ס'איז דא אלעגעישענס אז ער האט זיין אייגן קינד נעבעך געטשעפעט, ס'איז א ירושלימער אינגערמאן זעהט אויס אין ירושלים טשעפעט מען די אייגענע קינדער. און נאכדעם איז דא אברהם קליין, ער קומט מיט א גארטל אין קארט, און ער האט געוואלט אין עלעוועיטער כאפן אן עלף יעריג מיידל און זי האט נישט געלאזט, און דאן האט זי געזאגט אז ברענג מיר נאך דיינע חברים אויך, איך וועל זיי צאלן געלט האט זי האט ער נעבעך געזאגט. און נאכדעם איז דא נאך א קעיס, צבי באקסער. און האב איך אויכעט געהאט צו טוהן מיט א קינד. דאס איז דעם זעקסטן. סאו דעם זעקסטן האמיר אברהם רובין מיט די דריי בערגערס מיט שמואל מאשקאוויטש און אברהם קליין און הערשל באקסער. דאס איז אלץ מיטוואך דעם זעקסטן. דעם זיבנטן קומט ברוך מרדכי לעבאוויטש. יעצט דעם עלעפטן גייט זיין אין מאנסי דאס איז אין די סעקס העווען טאון. גייט זיין שמואל דימ'ס הירינג אויף ווי שטארק א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער זיי גייען אים מאכן קלעס וואן קלעס טו און קלעס אדער קלעס טרי. און דעם ניינצנטן גייט זיין משה טורנער אויכעט צו וויסן זיי האבן געפליעד גילטי גייט מען וויסן ווי שטארק ס'גייט זיין זייער אפענדינג. יעצט יואל מאליק גייט ערשט זיין דעם זיבן און צוואנציגסטן סעפטעמבער. יעצט מסתמא ברוך מרדכי'ס קעיס וועט זיך אויך נאכנישט יעצט אנהייבן ווייל דא איז דא אסאך אינטערנעל פאליטיקס, טשארלס היינס לויפט אין אפאר חדשים, זיין נאמען איז מעסד אפ, מען האט געטראפן אז ער האט איינגעזעצט א מענטש אויף פֿופֿצן יאר און ס'איז זיך אים נישט געקומען, מען טוט יעצט אינוועסטיגעיטן אסאך פיילס וואס ער האט געפירט, מען זעט אז ס'איז געווען קאראפטעד פון קאפ ביז פיס. בעיסיקלי זיי האבן איינגעזעצט א מענטש ממש פאר גארנישט, ווער איז געקומען זאגן עדות? ס'איז געקומען זאגן עדות טורנהיים וואס די גאווערמענט האט אים געכאפט ביי ליגנט, און נאכדעם איז דא ברוך מרדכי'ס זון און ברוך מרדכי'ס קאזין ברוך מרדכי'ס זון מאיר און ברוך מרדכי'ס קאזין משה פרידמאן, שרייבט מען נאך צו די גאווערמענט וויאזוי האסטו געקענט איינזעצן א מענטש פאר אזאלכע צוויי עדות? דו ווייסט אז זיי זענען א נוגע בדבר? סאו מען האט אנגעהויבן צו זעהן וואס דארט גייט פאר, סאו למעשה איז אזוי, ווען ברוך מרדכי זאל יעצט צוריק גיין, איז טשארלס היינס האט נישט קיין טשענס צו געווינען די וואוטס, ווייל ער האט ארויסגענומען א פארברעכער פון דרײַסיק יאר וואס מען האט אים געסענטענסט פאר טוירטי טו יערס און געלאזט גיין אין די גאס. ס'איז דאס געפערליכסטע אומגליק וואס ס'איז דא. זענען זיי געגאנגען, און זיי טרייען עס צו שטופן, ס'זאל אויכעט ערשט גיין אין סעפטעמבער נאך די נאמינעישן. דאס איז די פאליטיק וואס דא גייט פאר, עטס וועט זען ברוך מרדכי וועט קומען אין קאורט, מ'וועט זאגן נאך נישט גרייט די פעיפערס און ס'וועט זיך נישט אנהייבן, ס'וועט נישט גיין יעצט נאכאמאל פאר טרייעל, און אין איינוועגס וויפיל מער מ'ציעט ווערט דער וויקטעם און די וויטנעסעס אביסל ווי מ'זאגט אפגעקילט, און ווער ווייסט וואס נאך זיי גייען ארויפקומען, ס'קען גאר זיין אז ס'וועלן קומען זאגן נאך עדות זיי האבן גענומען געלט און געגעבן געלט, און די זעלבע בלאף מיט באלאוני די גאנצע צייט, סאו בעיסיקלי דאס איז וואס דא גייט פאר. קאראפשען פון קאפ ביז פיס און דאס מוז ווערן געסעטלט און עס וועט מערטשעם ווערן געסעטלט. ס'איז געווען די מאפיא אזוי שטארק אין אמעריקע, געקומען יעדער איינער האט צוגעלייגט א לאפע ביז מ'האט עס אראפגעברענגט, דער לעצטער געווען דזשוליאני האט די גאנצע פיש מארקעט אראפגעברענגט ענד דעטס איט. סאו עניוועי דאס איז בעיסיקלי. וואס ס'גייט דא פאר. יעצט ס'איז דא אין ארץ ישראל איז אויך דא א סייט וואס הייסט יעצר נאמנות אזאלכע משוגעים פונקט ווי יאסי. ס'איז געווען א פרשה אז מ'האט גערעיפט א קינד ווען ס'איז געגאנגען אין סקול אין מודיעין עילית. למעשה מ'האט געהאט גענוג כח מ'זאל שטיל מאכן די. איינער פון די ספרדישע חכמים די רבנים האבן געשריגן אויף די פרוי אויף די טיטשערין. וואס זי האט עס פארציילט אז זי וועט זיין אין חרם און זי האט געמוזט געבן א שוויה אז זי וועט נישט זאגן אז ס'איז אמת און זי האט עס פארלייקענט און זי האט אזוי געטון, זי האט געזאגט זי האט זיך עס אליינס אויסגעטראכט פון קאפ ס'איז גארנישט אז נחמיה האט ארומגעטון זנות מיט מיידלעך און מיט בחורים אזויפיל יארן און קיינער נישט געקומען פאראויס, יו קודנט האוו פראווד איט, ווען נישט איין העלדיש מיידל איז ארויסגעקומען און די זעלבע קעגן ברוך מרדכי. פערציג יאר האט ער מטמא געווען די גאנצע שטאט, און ס'נעמט זיך איין עדות וואס ער קומט פאראויס, אין אמת וואלט מען געדארפט האבן אזויפיל עדות אז מען זאל אים געבן זיבן הונדערט טויזענט יאר, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, און מ'איז געגאנגען מ'האט געסטראשעט און יעצט איז עס שוין נישט געשען. די צייטונג שרייבער, זי הייסט הדס שטייף, זי שרייט ס'געשעט יא, זי האט אסאך מענטשן וואס זיי קומען צו איר און רעדן, נאר מען קען נאר נישט קומען פאראויס ווייל. מ'וועט זיי לייגן אין חרם, יעדער האט מורא פארן חרם. עניוועי, איז געגאנגען דער יתד נאמן ער צו מורא'דיג באשמוצט מיטן זעלבן איינפאל, אז מען באפאלט און מען באשמוצט די פרומע פאר גארנישט. פאר גארנישט? אז יצחק קדמן וואס ער איז דער הויפט פון די טשיילד אביוז זאגט אז בני ברק הייסט די עיר הפעדעפילים איז עס פאר גארנישט? מען האלט אין איין איינזעצן יונגעלייט נאך א יונגערמאן האט מען יעצט איינגעזעצט א יונגערמאן וואס ער האט א ווייב מיט פֿינף קינדער וואס האט געטשעפעט אן אכט יעריג מיידל אלעס איז גארנישט יעצט די הדס שטייף האט געטראפן צענליגע וואס רעדן יא צו איר נאר ס'איז גראדע נישט די מעשה פון דעם זיבן יעריג קינד וואס מען האט צוריסן און צובלוטיגט ס'איז אלעס פאר גארנישט. עניוועי, איך האב דיר געשריבן א טעקסט זאלסט וויסן, דו זאלסט ווייטער אנהאלטן, זאלסט דיך אויסלאכן פון יתד נאמן, און זאלסט זיי צוריק ענטפערן, דארפסט דיך גארנישט דערשרעקן, אונז זעמער אלע אויף איין זייט און אונז ווייסן מיר וואס ס'גייט פאר, און עווענטשעלי די אייס איז גאנע קרעק, און איך האב אנגעהויבן מיט זיבן יאר צוריק, האב איך געהייסן דער משוגענער מיט דער ליגנער הושיעה דראגס את עמך וברך נחלתך הודו קראו בשמו. דאס איז דאך נוסח סאטמאר, אלעס צו צעוואשן און לאכן פון יענעם. היינט וועט איינער זאגן אז ס'איז נישט געשען. זיצט א חבר מיינער און שרייט ער איך געזעסן זיץ איך ביי א חתונה און איך פרעג אויס א טיש פון זיבן מענטשן איז ער געווען דער אכטער פרעגט ער זאגט דעם אמת ביסט געווען מאלעסטעד? אלע זיבן זענען געווען מאלעסטעד. שרייט ער נו איז דאך נחום טאקע א ליגנער ווייל ער זאגט איינער פון פינף אין חדר און דא איז דא זיבן פון חדר און אלע זיבן זענען מאלעסטעד. סא דאס קען מען שוין נישט אפשטעלן. יעצט וועט עס זיך ציען ווייטער נישט געזארגט מ'וועט קומען דערצו, מען וועט נישט קענען אפשטעלן די אלע לגיונות, און מ'וועט נישט קענען מער אינטימידעיטן וויקטימס מיט רבנים מיט רעבעס, זיי שעלטן, זיי בענטשן, זיי זאגן צו עולם הזה עולם הבא, עס איז אלץ באלאני, און מען דארף זיך אויסלאכן און זיך נישט דערשרעקן. זיי באשרייבן נאך אין יתד אז די פרוי האט געמאכט אן עלילה. אויף א גאנצע אידישע שטאט, ס'נישט לא היה ולא נברא און אפילו משל לא היה. אזעלכע רוצחים די גאנצע יסוד מיט די אלע חברה, כ'מיין וואס איז די חברה פאר אפאר טאלער פארקויפן זיי זייערע קינדער מיט די אייניקלעך, און סוף גייען דאך זייערע קינדער און אייניקלעך אויכעט זיין אנסעיף. די אלע וואס זיי שרייבן אריין דארטן אין צייטונג שרייבן קלאר זיי ווייסן אז ס'איז הונדערט פראצענט אמת. און ס'איז פיקוח נפש וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער. איך מאך דא אן עמערדזשענסי אינטעראפשען צו ישיבה אור תורה, עיט פאר פייוו טרי פייוו טו וואן פייוו וואן וואן, וואס בחורים א גאנצע נאכט זיצן זיי און זיי קאלן, און זיי ווייסן נישט אז זיי זוכן זיך צרות. דו האסט דאך קיינעם גערופן דארפסט דאך וויסן צו וועם דו האסט געוואלט רעדן. איז ער נאכן? לאמיר אזוי זאגן, יא.
וועלכע זאכן?
אקעי, געט טו דע פוינט.

ווי גייסטו אין מערב לאזן? שטעטשער לאז מערב יא? איך ווייס נישט ווער דיין רב איז, אבער איך ווייס די ישיבה אור תורה זענען דאך געווען די בחורים אויפן באס וואס האבן געשריגן אז איך בין גאר דער מניוול. ברוך מרדכי און דיין ראש ישיבה וואס האט מאלעסטעט אמאל קינדער ער ווערט נישט קיין מניוול, איך ווער דער מניוול. פארשטייסט? געדענקסט ווען דיין ראש ישיבה האט דיך אריינגעשלעפט אין די מקווה און אין טוילעט און אנדערע בחורים? אונז ווייסט מיר זיין היסטערי. אקעי. אה, דער זעלבע האט ברוך מרדכי געשריגן, דער זעלבע האט נחמיה וועבער געשריגן.
איך מיין דו קענסט שרייבן, דו קענסט שרייען וואס דו ווילסט, דו קענסט שרייבן איך בין א פרה, קענסט שרייבן איך בין א פרה אדומה אויכעט. דו האסט געלערנט הלכות מסירה? יא יא, האב איך שוין געהערט. דו האסט געלערנט אמאל הלכות מסירה? יא. דו ווייסט אז אזאלעכע חזירים מוז מען אראפ נעמען פון די גאס ווייל זיי הארגענען די קינדער, און אויסער דעם איך האב קיינעם נישט גע'מסר'ט, וועם האב איך גע'מסר'ט? איך בין געפארן לעצטע וואך קיין לאנדן. איך בין געפארן לעצטע וואך אויף לאנדן. אויף לאנדן?

אונז ווייס מיר גאנץ גוט ווער ער איז, זארג זיך אונז האמער א דעיט.

גוט זיי האבן געטון לאזט מיר נישט זיין נאמען, ס'הייסט ישיבה אור תורה און דאס איז אין מאנסי, און מ'זאל וויסן דו האסט דארטן קינדער זאלסטו וויסן ס'איז צוועלעף האלב איינס אזייגער ביינאכט סאמטינג איז גאוינג אן אין דעט ישיבה, וואו איז די מגיד שיעורים? וואו איז די ראש ישיבות? סאו אז דו האסט דארט קינדער וואטש אוט, און פארן ראש ישיבה זאג איך יו שוד וואטש אוט טו, ביקאוז דו האסט א פראבלעם, ווייל דאס אלעס גייט יעצט, ס'דא יעצט א מורא'דיגע מלחמה וואס גייט פאר, ס'האט זיך אנגעהויבן מיטן באס וואס זיי האבן מיך אנגעהויבן צו אטאקירן, אויף א מאנסיער באס, וואס האבן נישט געהאט קיין שום רעכט, סאו די אלעס וואס דו הערסט רעדן דאס גייט אריין צו א וואויס באקס דארט וואו ס'דארף גיין, און די גאווערמענט. טוט יעצט זייער שטארק אינוועסטיגעיטן די אלע פֿיר ישיבות אין מאנסי וואס איז געווען בחורים פון די ישיבה דארט סאו ראש ישיבה אזאלעכע פאוערפול ראש ישיבות ווי די האבן זיך געטראפן אין דזשעיל אויכעט און מ'האט צוגענומען די ישיבות מיט די פאנדינגס סאו יו שוד וואטש אוט. יעצט לאמיר גיין ווייטער דער פאוערפול ר' חיים האלפערן דער שייגעץ. מען האט אים ארויסגעלאזט, יעדער האט געשריגן ער איז אינדערהיים, זעהסט, בועז דורכגעפאלן, איך בין נישט דורכגעפאלן, אויב דורכגעפאלן איז לאנדאן דורכגעפאלן, נאר ער נאר אינדרויסן, מען טוט אינוועסטיגעיטן, מען סטראשעט דאס מיידל, מען טוט וואס מען קען אז מען זאל זי שטיל מאכן, אבער איט דאזענט לוק לייק איטס גאנא ווארק, חיים יעצט ביסטו געכאפט, סאו קיינער זאל נישט פארדרייען א קאפ אז חיים איז אינדרויסן און חיים איז א צדיק, שטייט נישט אין זיינע ד' אמות. ער איז טמא מטומא יארן לאנג, נאך צען יאר צוריק האט אים קדאשי געווארנט ער טאר נישט אויפנעמען מיידלעך, נאר פאדעווע איז א פאפעט ער האט מורא פאר אים, יעצט מענטשן קאל מיך פון גאלדערס גרין איך זאל זאגן וואס דער פסול פון די מקווה איז, זיי הייבן שוין אן צו זעהן אז ס'איז אמת, זאג איך זיי הער אויס אז דו קענסט נישט הלכות מקוואות קען איך דיר גארנישט מסביר זיין, ווילסט הערן א ווארט פון מיר נאכדעם וועסטו לויפן צו א צווייטן רב און יענער עט זאגן ס'איז גוט, דו ווילסט. איך קום אראפ אויף מיין שפעזן דארפסט מיר נישט צאלן גארנישט, איך ברענג דיר מיט אלע עווידענס, מיט די פיקטשערס, מיט אלעם וואס איז דעמאלטס געכאפט געווארן, און אז דו ווילסט קענסטו פארעכטן, אבער איך קום נאר טאמער דו שרייבסט מיר א בריוו אז דו ביסט אין פאוער און דו האסט דאס געלט, אז טאמער זאג איך און איך ווייז אז ס'איז פסול, עסטו פארעכטן. טאמער ס'מיך אנכאפן ווי ר' מאטעלע מיט ביידע הענט און ארויסשטופן פון די טיר, האב איך נישט וואס אנצוברענגען די צייט יעצט. חיים שיע האט געזאגט א דרשה, איך האב עס ארויפגעלייגט, האט ער געזאגט אזוי, ווען ס'איז געווען צוויי וואכן צוריק מיט די פרשה פון דעם מיילעך'ן האט ער געשריגן, פארוואס איז מען געגאנגען צו די פאליס, מען דארף גיין צו די רבנים, זייער פיין. לאמיך דיך פרעגן עפעס חיים שיע, דיין שווער האט געשריגן גיי רוף די פאליס, יא? יעצט דיינע שוואגערס זיצן אין ערכאות, סאו פארוואס זאל מען אונז גיין צו די רבנים? פארוואס זעמער אונז ארגער פון דיר? יעצט. ס'איז דא די פרשה פון יואלי אויבערלענדער, ער האט באקומען א מיסדעמינער, זיין טרייעל וועט זיך אויכעט בקרוב אנהייבן. און דאס איז א געפערליכער אומגליק ווייל ער דרייווט ווייטער און ס'גייט קומען יעצט נאכאמאל זומער. מ'גרייט זיך שוין אויפן זומער, מ'גרייט זיך אויכעט אויף פסח, מ'ווייסט נישט וואו צו קויפן מצות, וואס ביי איינעם איז מהודר ביים צווייטן חמץ, זעמער אויף גרויסע צרות. ס'איז נישט דא קיין קאנטראל, בימים ההם אין מלך בישראל איש כל הישר בעיניו יעשה, אזוי זעמער אונז היינט אויס. א ביטער אומגליק. יעצט, ס'איז דא א רב וואס איז אוועקגעלאפן פון ארץ ישראל, כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, קודם כל קיין רב טאר מען אויך נישט טראסטן, ווייל דו ווייסט נישט זיין היסטרי און דו ווייסט נישט ווי זיין יצר הרע פלאקערט. נאכדעם, דער רב איז א בעל תשובה. ווען א מענטש קומט צו צו די עלטערע יארן, הייבן זיך אים אן צו ערוועקן אסאך זאכן וואס איז געווען אין די יונגע יארן. זאגט אז מען ווערט עלטער קען מען נישט באהאלטן די אלע זאכן אויך נישט אסאך מענטשן זענען געווען זייער ערליך אין די יונגע יארן שפעטער זענען זיי געווארן קאליע דאס איז ווייל ער איז אין די יונגע יארן אויך נאר געווען א בלאפער נאר ער האט דעמאלטס געוויסט וויאזוי עס צו באהאלטן. ס'דא א איד וואס די קינדער ברענגען אים נישט אין שול ווייל זיי שעמען זיך. ער הייבט אן צו רעדן, ער וועקט אביסל, הייבט ער אן צו רעדן פון דעם מיידל וואס ער האט געקענט, און פון דעם טענענט וואס ער האט געהאט, און פון דעם וואס ער האט געוואוינט מיט איר, ס'איז ממש, די קינדער ווערן געוואויר סודות התורה וואס זיי האבן קיינמאל נישט געגלייבט אז דאס איז זייער טאטע, און זיי שעמען זיך אים צו ברענגען אין שול. אויף דער עלטער קען מען נישט אזוי קאנטראלן די מח, און ס'וועקט זיך אויף אסאך זאכן ווי אזוי ס'האט זיך אפגעשפילט דאס לעבן, און דאס איז זייער א גרויסע פראבלעם. אויב ווען א רב אדער א רבי ווערט עלטער האט ער אויך דעם זעלבן פראבלעם. און אז ער האט זיך געשפילט מיט קינדער ווען ער איז געווען יונג גייט ער זיך יעצט אויך שפילן. סאו דא האמיר אונז א זאך פון איינעם א בעל תשובה וואס מ'האט שוין געזאגט אפאר חדשים צוריק אז ס'איז געווען א ביטער אומגליק מ'האט אים געטראפן מיט מפל בטליתו געווען אינמיטן די נאכט האט ער געהאט דארטן א פרעמדע פרוי אינגאנצן אויסגעטון א מיידל און מ'האט געשאסן אויף איר און אויף איר משפחה אז זי זאל מאכן א שווייג און זאל נישט גיין צו די פאליס שוין האט מען עס אפגעשטילט. סאו וואס האט מען יעצט? האט מען דעם זעלבן חזר ווידער אין די גאס. יעצט הער איך זאגן אז יעצט קען מען עס שוין נישט פארשווייגן, ס'איז געווען א פרשה מיט אן אשת איש און ער האט זיך אויפגעהויבן ער מיט זיין ווייב און ער איז אנטלאפן אויף פלארידע. אין פלארידע דער רב אין דער שול האט געוואוסט אז ס'איז צרות ווייל ער ליינט אויך די צייטונגען און ער האט אים נישט געלאזט ער זאל זיין דארט אין פורים. יעצט דרייט ער זיך ערגעץ אין פלארידע ווער ווייסט וואו. כלפי מה דברים אמורים, קודם דארפסטו וויסן, אפילו א רבי איז אמאל געווען אין די יונגע יארן ערליך, אויף דער עלטער קען ער ווערן א אפגעפארן, און דארפסט דיך רעכענען מיט דעם. דארפסט זען טאמער גייט ער אוט אוו די וועי, לאז אים איבער. מסתמא האט ער יעצט א פיריעד אז ער וועפט אויס. און ס'וועקט זיך אים אויף אלטע זכרונות וואס ער האט געטון פאר ער איז געווען א בעל תשובה, און דעיס דארף מען זייער וואטשן, און נאכדעם דארף מען וואטשן אז אויב א רבי הייסט דיר טון די מינדעסטע זאך וואס מען טאר נישט, זאלסטו אים נישט פאלגן, קיינער איז נישט העכער פון די תורה הקדושה, און קיינער קען דיר נישט פארקויפן גארנישט, סאו דעיס איז א מורא'דיגער מוסר השכל, דער מענטש איז פון די חשוב'סטע רבנים וואס איז דא, און אז ער זאל האבן דאס צווייטע מאל אזא דורכפאל. איז אדער ס'וועקט זיך אים אויף אלטע זכרונות, אדער קען זיין ער וועפט. קען זיין מ'קען אים אפילו נישט דן זיין פאר דעם, ווען א מענטש איז אויסגעוועפט איז ער אויסגעוועפט. אבער לגבי אונז איז דאס זייער וויכטיג נוגע. מען דארף וואטשן זיך צו היטן פון די אלע עלטערע רבנים. זיי זענען יונג טאר מען זיי זיכער נישט פאלגן, ווען זיי זענען עלטער ווערן זיי נאך ארגער. שוין, דאס איז דער שיעור פון די וואך, יעצט וויל איך נאר זאגן איין קליינעם שטיקל דבר תורה אויכעט. ס'איז אזוי, די וואך איז דא די באקאנטע מעשה פונעם עגל, איז אין פסוק שטייט ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם, יעצט אהרן זאגט דער מדרש האט זיי געזאגט ברענגטס פון די פרויען, ווייל איך ווייס די פרויען אים נישט געבן. איז זאגט דער מדרש תנחומא הלכו בני ישראל אצל הנשים, די מענער זענען געגאנגען צו די פרויען זאלן נעמען די זייערע די נזמים, עמדו עליהם, האבן זיך די פרויען אויפגעשטעלט און געזאגט חס ושלום שנכפר בהקדוש ברוך הוא, חס ושלום זאל מען לייקענען אין אייבערשטן, שעשה לנו את כל הניסים והגבורות האלה. ונעשה עבודה זרה, חס ושלום. כיוון שלא שמעו, זיי האבן נישט געוואלט צוהערן, איז געגאנגען ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם, זיי האבן זיך אליינס אראפגענומען די נזמי הזהב, זייער פון די מענער וואס זיי האבן געהאט, אבער נישט פון די פרויען. יעצט אין פרקי דרבי אליעזר אין פרק מ"ה שטייט אז שמעו הנשים. די פרויען האבן געהערט ולא רצו, זיי האבן נישט געוואלט, ולא קיבלו עליהן ליתן את נזמיהם לבעליהן, און זיי האבן נישט עס מקבל געווען אויף זיך זאלן פאלגן די מענער און געבן זייערע נזמים. בקיצור, שאמרו להם, זיי האבן געזאגט לעשות צו מאכן שיקוץ ותועבה שאין בו כח להציל, מ'וועט מאכן עבודה זרה וואס האט נישט קיין כח מציל צו זיין. לא נשמע לכם אונז וועלן מיר נישט צוהערן צו ענק ונתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה האט זיי דער אייבערשטער געגעבן א שכר אויף די וועלט שהם משמרות ראש חודש יותר מן האנשים ראש חודש איז א פרויענישער יום טוב וניתן להם שכר לעולם הבא שהם עתידים להתחדש כמו ראשי חדשים אוי ווען ס'וועט קומען אם ירצה השם אויף עולם הבא וועלן די פרויען נתחדש ווערן אזוי ווי די ראש חודש. יעצט, אין טור אין אורח חיים אין סימן תי"ז שטייט אזוי, שמעתי מאחי רב ר' יודא, אזוי זאגט דער טור, טעם לדבר, לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות, די מועדים זענען כנגד אבות, פסח איז כנגד אברהם, שבועות איז כנגד יצחק, און סוכות איז כנגד יעקב. וי"ב ראש חודש, און די צוועלף ראשי חדשים, שגם הם נקראו מועדים, וואס זיי הייסן אויכעט מועדים, אזוי שטייט אין טור, איז כנגד י"ב שבטים, וכשחטאו בעגל ניטלה מהם, ווען די אידן האבן געזינדיגט מיטן עגל האט מען צוגענומען דעם ראש חודש ונתנה לנשותיהם האט עס געגעבן פאר די פרויען, זכר שלא היו באותו נס, אזוי זאגט דער בית יוסף און דער ב"ח. יעצט, דער בן איש חי זאגט אין פרשת ויקרא אז די פוסקים שרייבן אז פרויען זענען זיך נוהג נישט צו טוען א מלאכה ראש חודש, פארוואס? ווייל חז"ל זאגן אז שלש רגלים האט מען דער אייבערשטער געגעבן פאר די אידן וועגן די עלטערן, און די י"ב ראשי חדשים האט דער אייבערשטער געגעבן פאר די י"ב שבטי קה, און נאכדעם ווען מען האט געזינדיגט מיטן עגל האט עס דער אייבערשטער צוגענומען פון די שבטי קה און האט עס געגעבן פאר די פרויען, וועגן דעם זאגט ער לכך נהגו בהם קדושה, פירן זיי קדושה, שלא לעשות מלאכה בראש חודש אלא רק אוכל נפש בלבד, נאר אוכל נפש בלבד, ובזה יובן הכתוב בקהלת, זאלסטו פארשטיין אין קהלת אין פרק ז', ואשה בכל אלה לא מצאתי, איז בכל אלה אין דעם גאנצן חטא העגל וואו ס'שטייט אלה אלהיך ישראל דארט האט מען נישט געטראפן די פרויען, במילא האב איך ענק געוואלט זאגן פון דעם עגל לערנט מען ארויס דאס גרויסקייט פון די פרויען אז זיי זענען נישט געווען אין דעם עגל, נישט שבט לוי און נישט די פרויען, און דער אמת איז אז די פרויען האבן אין זיך א מורא'דיגע אמונה פשוטה. אן קיין חקירות, אן פילאזאפיע, זיי גלייבן דעם אייבערשטן און וואס משה רבינו האט געטון האבן זיי געגלייבט, זיי האבן גארנישט געטרייט צו פילאסעפייזן, איז אז דער אייבערשטער האט געזאגט לא יהיה לך אלהים אחרים מעל פני, זענען זיי געווען אין דעם פארקאכט אז זיי קענען זיך נישט ערלויבן צו מאכן אלהים אחרים אפילו ווען די מענער הייסן. יעצט איז דא, ס'איז באקאנט געווען אין די צייט ווען זיי האבן זיך גע'שמד'ט, די אידן וואס מ'האט זיי אוועקגעטריבן פון ספעין, פון שפאניע, איז געווען דעמאלטס דער יעבץ, ברענגט ער אין זיין ספר אור החיים פרק ב', דער רבי ברענגט עס אויך צו, דער סאטמאר רבי ברענגט עס אסאך מאל צו, ער שרייבט אזוי, אליכם אישים אקרא, איך רוף צו ענק די מענער, מגלות ספרד און איך בין פון גלות ספרד אשר גרשו בה ונשאינו רבים ועצימים וואס מען האט אונז פארטריבן מיט אונזערע גרויסע עבירות רוב המתפארים בחכמה ובמעשים טובים די אלע וואס זענען געווען גרויסע חכמים און זיי האבן געטון אסאך גוטס כולם המירו את כבודם זיי האבן אלע אויפגעטוישט דעם אייבערשטנ'ס כבוד ביום מר, והנשים ועמי הארצים מסרו גופם וממונם על קדושת בוראם, זיי זענען געווען די וואס האבן זיך מוסר נפש געווען. יעצט, ס'דא די ספר מהר"ם חאגיז. איינע פון זיינע ספרים הייסט משנת חכמים, דאס איז מעלה ק"ג אמונת חכמים, שרייבט ער, כ'האב מיך אייביג געוואונדערט, די מאמע פאר זי גיבט צו עסן פאר א קינד אינדערפרי פרישטאג זאגט זי די רעכטע הענט אויף די אויגן, קל מלך נאמן, כ'האב מיך אייביג געוואונדערט, וואס דארף מען לייגן די רעכטע הענט אויף די אויגן, שקל, מלך, נעמאן? זאגט ער דאס איז צו ווייזן אז דו מוזט דיר צומאכן די אויגן און האבן אמונה פשוטה מיט צוגעמאכטע אויגן, טאמער הייבסטו אן מיט חקירות און מיט פילאסעפי ביסטו אויף צרות, און וועגן דעם זאגט שלמה המלך ואל תטוש תורת אמך, ווייל וואס האט דיך די מאמע געלערנט? צוגעמאכטע אויגן, פארלאז דיך אויפן אייבערשטן מיט צוגעמאכטע אויגן. יעצט איינע פון די מעשה'ס וואס זיי ברענגען דארטן אז עס איז געווען די גירוש ספרד,

און ס'האט אנגעהויבן צו זינקען. בקיצור האט די מאמע גענומען די צוויי קינדער און זי האט זיי געלייגט אויף איינע פון די האלצן פון די שיף און זיי האבן געקענט אזוי שווימען, נישט שווימען, די האלץ פלאוט, און זי האט מיט די הענט געפלאטשקעט אין וואסער מ'זאל אנקומען צוריק צום בארטן. נו, אויפן וועג איז אזוי געווען, ס'האט זיך געווארפן די גרויסע כוואליעס, און זי איז ליידער, די צוויי קינדערלעך זענען אראפגעפאלן אין ים און זענען דערטראנקען געווארן. זי איז אנגעקומען צום ים, ווייל זעט אויס זי האט געקענט גוט שווימען, מיט קינדער איז שווער, אבער זי אליין האט געקענט אויפן האלץ שווימען, איז ארויפגעגאנגען אויפן בארטן און זי האט געזאגט, רבונו של עולם, איך זעה דאך וואס דו ווילסט, דו ווילסט דאך מיך אויספראבירן מיט אלע מינע אויספראבירונגען צו איך זאל אויפהערן צו גלייבן אין דיר. קודם האסטו גענומען מיין מאן ווייל איך בין שוין אן אלמנה אסאך יארן, יעצט האסטו מיך אוועקגעטריבן פון מיין הויז, פון דעם לאנד וואו איך בין געבוירן, פון דעם לאנד וואו איך האב געוואוינט, יעצט האט זיך די שיף צובראכן און מיינע צוויי קינדער זענען איינגעזונקען. וויל איך דיר זאגן רבונו של עולם גלייב מיר עס וועט קיינעם נישט העלפן גארנישט אז ער זאל אוועק נעמען מיין אמונה פון דיר אלע מיינע צרות וועט נישט פועל'ן אז איך זאל אויפהערן צו גלייבן אין דיר איך גלייב אין דיר און איך האב דיך ליב לעולם ועד און לנצח נצחים דאס איז געווען א פרומע פרוי. אמונה פשוטה. יעצט ווערט געברענגט אין כתבי אריז"ל אז אין די אין זיין צייט איז שוין געווען אזוי אז די בני תורה זענען געווען אונטערטעניגט אונטער די ווייבער זיי האבן געליטן אסאך פון די ווייבער די ווייבער זענען געווען באלעבאס ס'דא א מעשה דער אר"י הקדוש האט געזאגט פאר די תלמידים איינמאל ערב שבת אין צפת לאמיר זיך אנכאפן און איך'ל ענק מיט א שם טראגן אלע אויף ירושלים און דארטן וועלן מיר זיין ביי די כותל עט משיח קומען. געווען אפאר תלמידים האבן געזאגט אבער אונז מוז מיר קודם גיין זאגן פאר די ווייבער, די ווייבער וועלן דאך ווארטן זאל מיר אהיים קומען, האט דער אר"י הקדוש געזאגט אקעי די געים איז אווער, ס'איז געווען דעמאלטס א שעת הכושר און ס'איז מער נישט דא. בקיצור פארוואס ליידן די אלע בני תורה פון די ווייבער ס'הייסט זיי זענען אונטערטעניג די ווייבער זענען קלוגער זענען מער בעלעבאס, זאגט ער די סיבה דערפון איז ווייל ביי די מעשה עגל האבן זיי נישט מוחה געווען אין די ערב רב, און די פרויען האבן נישט געוואלט געבן זייערע זאכן, און ממילא געוועלטיגן זיי היינט אויף די מענער ווייל זיי זענען אויף אסאך א העכערע מדריגה. איך זאג עס וועגן דעם, מען קען זיך ארויס לערנען פון יעדע זאך, דער עגל איז געווען א ביטערע חטא פאר כלל ישראל, אבער עס האט אויפגעהויבן דעם פרעסטידזש פון די פרויען, און די פרויען זאלן וויסן היינט אין דעם דור, זענט עץ די וואס די מענער פארלאזן זיך אויף ענק זאלטס אויסכאווען די קינדער. און אויף א כשר'ע שטוב, כ'מיין מ'זאל געבן כשרות און טהרת המשפחה, און מ'זעט אז די פרויען זענען טאקע אסאך פרומער היינט פון די מענער, סאו בעט מען ענק אז עטס זאלטס נישט פארלירן ענקער קרעדיביליטי. יעצט שטייט די וואך הנה מלאכי ילך לפניך, דאס איז אין קאפיטל לב פסוק לד. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, דער בעל הטורים ברענגט, דער באר אפרים, אז שטייט הנה מלאכי ילך לפניך, מלאכי באטרעפט הונדערט און איינס. יעצט, אונז ווייס מיר, ווערט געברענגט אין שלחן ערוך פון דעם אר"י הקדוש, אז דער מלאך וואס איז ממונה אויף זיכרון איז דער מלאך מיכאל, וועגן דעם זאגט ער פארן, לערנען זאל מען מזכיר זיין גמרא די ראשי תיבות ג' מ' ריש א', ג גבריאל, מיכאל, רפאל און אוריאל, מען זאל ארויסזאגן די אלע פיר נעמען פון די מלאכים, און דאן וועט עס העלפן פאר אסאך זאכן, זאגט ער מיכאל העלפט אז מען זאל געדענקען, יעצט מלאכי איז די זעלבע אותיות ווי מיכאל. און במילא דאס איז דאס וואס דער אייבערשטער זאגט הנה מלאכי ילך לפניך, פאר מען לערנט און פאר אז מען טוט א מצוה זאל מען ארויסזאגן די נעמען פון די מלאכים, יעצט עס שטייט אז מען טאר נישט ארויסזאגן נעמען פון מלאכים, אבער עס ווערט געברענגט די מלאכים די פיר, גבריאל מיכאל, רפאל און אוריאל, דאס מעג מען זאגן, אונז זאגן מיר ביי קריאת שמע אויך, בשם השם אלקי ישראל, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחורי רפאל, דעי מעג מען זאגן ווייל דעי מלאכים האבן מער א שייכות צו דעי וועלט אויך זיי זענען געקומען ביי אלע ניסים און ביי אברהם אבינו מיט וואסער זיין און די גאולה וכדומה. יעצט אז דו וועסט רעכענען וועסטו זעהן אז מיכאל באטרעפט הונדערט און איינס און ווי די גמרא זאגט אינו דומה מי למי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחד יעצט מיכאל באטרעפט הונדערט און איינס און סמך מ. דאס איז הונדערט. דער סמך מם זעהט אז מען זאל פארגעסן חלילה דאס לערנען, און אז מען לערנט נאך איינס הונדערט און איין מאל וועט מען עס געדענקען. יעצט די ספרים זאגן אז מען מיינט נישט פיזיש הונדערט און איין מאל, נאר אז מ'וועט לערנען און אינזין האבן דעם מלאך מיכאל, מ'וועט בעטן פאר מען זעצט זיך לערנען אז אין זיין זכות זאל מען געדענקען וועט דער אייבערשטער העלפן אז מען וועט געדענקען. יעצט שטייט אויך. תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב צוה באטרעפט אויך הונדערט און איינס. יעצט אויך ידוע דער תניא ברענגט אז אז דעמאלטס פלעגן זיי חזר'ן הונדערט מאל איז במילא אז מען גייט אביסל ארויס פונעם געוואוינהייט דאס איז די אמת'ע עבודת השם וועגן דעם איז אינו דומה למי ששונה מאה פעמים למאה פעמים ואחד, יעצט בדרך הטבע פארגעסט מען דאך, ווייל משה רבינו האט צובראכן די לוחות ס'איז נגזר געווארן מען זאל פארגעסן תורה, חוץ אז מען חזר'ט זייער אסאך און מען לערנט עס בטהרה, איז ממילא אז ער גייט ארויס פונעם טבע און געוואוינהייט וואס מ'איז געוואוינט נאר הונדערט מאל, און אז ער חזר'ט הונדערט און איין מאל העלפט אים דער אייבערשטער. יעצט, ווערט געברענגט אין אור החיים הקדוש אין פרשת כי תבוא אין קפיטל כ"ו פסוק ה זאגט ער אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות אור התורה ווען מענטשן וואלטן באמת געפילט די עריבות פון אור התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה וואלטן זיי געווען אזוי ווי משוגע און נאכגעלאפן נאך די הייליגע תורה עס וואלט נישט מבטל געווען א מינוט יעצט דער ר' חיים פאלאג'י זאגט אין ספר תורה וחיים מערכת ז' אות נ"ו אז וועם ס'איז באליבט די דברי תורה פארגעסט עס נישט אויך נישט ווייל ס'איז נישט ערגער ווי יעדע זאך וואס דו האסט באמת ליב און דאס וועסטו נישט פארגעסן. שוין יעצט די תורה לערנט אונז אז אונז זאל מיר האבן אמונה און בטחון אין אייבערשטן. מען זאל אויך ליב האבן די תורה אפילו מען האט נישט קיין געלט. יעצט דערציילט מען א מעשה אז הרב שך ווען ער האט חתונה געהאט, ער האט געוואוינט דארטן ערגעץ אין רוסלאנד צו איך ווייס ווי, אין פוילן, און די סוף איז געווען אז ער האט נישט געטראפן א געהעריגן שידוך ווייל א בן תורה האט דעמאלטס נישט געקענט טרעפן א גוטן שידוך, איז האט ער גענומען א שידוך. יעצט ווען די כלה. איז דאך געווארן א כלה מיטן חתן, האבן אירע עלטערן געזאגט ביסט א משוגענע, ער וועט נישט קענען ברענגען פרנסה, ער זיצט א גאנצן טאג אין דעם בית מדרש, ער וועט נישט אהיים קומען צו דיר, מען מוז האבן א גוד טיים, יו העוו טו ליוו איט אפ, זי האט געזאגט ניין איך וויל א בן תורה, ער געפעלט מיר מורא'דיג, שוין מען דארף דאך האבן א דירה חתונה צו האבן, האט ער דאך נישט געהאט, האט מען געדינגען עפעס א קליין דירה'לע. אזוי ווי עס איז האט זיך אנגעהויבן אז עס איז נישט דא קיין דירות ער האט נישט געהאט ווי צו וואוינען האט ער זיך מיישב געווען ער פארט אוועק פון פוילן צו פון רוסלאנד ער פארט אויף ארץ ישראל און איז געפארן אויף ארץ ישראל דארט איז געווען מער הרחבת הדעת פאר תלמידי חכמים ווייל מ'האט געשיקט געלט פון חוץ לארץ און ער האט געלערנט דער סוף איז געווען אז פון די שטאט ווי ער איז געקומען איז די גאנצע שטאט אומגעקומען אויף קידוש השם ביי די צווייטע וועלט מלחמה. און די פאקט וואס ער האט נישט געהאט קיין דירה איז ער אוועק געפארן אויף ארץ ישראל איז ער לעבעדיג געבליבן הער און ער האט געהאט קינדער דארטן מיט אייניקלעך ער האט דעמאלטס געזאגט דאס איז וואס מען דארף אייביג געדענקען די פיס טריט פון מענטש זענען אויסגערעכנט פון יעדן טריט און אהבת התורה ראטעוועט די מענטש ווייל דאס וואס ער האט ליב געהאט צו לערנען און אינדערהיים האט ער נישט געקענט דארטן אין יוראפ ווייל ס'איז נישט געווען אזא מעגליכקייט, מ'האט נישט אזוי מעודד געווען תלמידי חכמים, דאס האט געמאכט אז ער זאל פארן אויף ארץ ישראל און ער זאל ניצול ווערן. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און כל טוב.